דא הייבט זיך אן דער צווייטער חלק פון שבת פרשת דברים שבת חזון. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פארן עולם ס'איז דא מיט דעם לוי אהרן איז דא א מורא'דיגע ארטיקל אין די ווילידזש וואויס וואס איז מורא'דיג כדאי עס צו ליינען, כ'לייג עס ארויף אויף וואטסעפפ, ווייל די שאלה איז אזוי לוי אהרן איז די קוועסטשען איז צו ער האט מאלעסטעט לייבין קלעצקי פאר ער האט אים געהארגעט צו נישט איז למעשה ס'איז שווער צו זאגן א. דעטעקטיוו האט אונז געזאגט אז ס'איז זייער שווער צו ענטפערן די קוועסטשען ווייל ער איז געווען צושניטן אויף שטיקער און וואס קענסטו שוין דעמאלטס טרעפן. אבער למעשה די ווילידזש וואויס האט געמאכט א מורא'דיגע סטאדי און ער זאגט קלאר אז מסתם איז ער יא געווען מאלעסטעד ווייל ער האט אים געגרומט אזוי ווי מאלעסטערס טוען. וואס מיינט דאס זאל איך ענק מסביר זיין און איך וויל עס ענק זאגן באריכות אז זאלסט פארשטיין וויאזוי די חזירים ארבעטן. וואס דאס מיינט איז אז מ'זעהט ווען ער טרעפט. אים ביי די ווידיאו ווען ער טרעפט אים גייט ער נישט צו ער געט אים די הענט, סעי העלאו מיט אלעם איך קען דיך נישט איך שטיי ווייט פון דיר אבער ער ציטערט פאר אים אימת מוות ווייל ער האט אים געמוזט דארט טרעפן און פון דארט זענען זיי געגאנגען אינאיינעם איז שרייבט דא דער צייטונג קלאר אז ער איז מסתם יא געווען מאלעסטעד ווייל ער האט זיך אויפגעפירט צו אים עקזעקטלי אזוי ווי א קלעסיקעל מאלעסטער דזשאסט עקסעפט די פעקט דעט לוי אהרן'ס ריפארט

ליטל קיד פאלאוס מעקס די קיד מאר לייקלי טו פאלאו די נעקסט סודזשעסטשען ענד קיפ פאלאוינג ארדערס. סגייט אזוי צוביסלעך. איז למעשה זיי טענה'ן קלאר אז מען קען נישט וויסן, מיר האט געזאגט א דעטעקטיוו אויכעט מען קען נישט וויסן, אבער. באט איטס נאט רולד אוט. סאו מען דארף אויסלערנען די קינדער, קיינער טאר דיך נישט באסען, קיינער טאר דיך נישט באלעבאטעווען, קיינער טאר דיך נישט סטראשען, יו העוו טו סטארט טיטשינג יור טשילדרען רבותי. עניוועי.

פיין, און יעדער האט אים אנגעווינטשן אז ער זאל האבן עולם הבא, האט ער אמאל געזאגט פארן ראש הקהל, קוק אהער, יעדער ווינטשט מיר אן עולם הבא, און דיר ווינטשט מען אויך אן עולם הבא, נו וואס איז שוין א חילוק צווישן דיר און צווישן מיר? האט ער אים געזאגט, הער אויס מיין קינד, דיר האט מען געגעבן עולם הבא, וואס מען געבט פאר איינעם וואס האט געטיילט אביסל א שמעק טאביק, האסט באקומען א שמעק טאביק עולם הבא, און איך האב באקומען פאר טון די אלע גוטע זאכן, איז די זעלבע דא אויכעט, סאו די רבנים זאגן צו עולם הבא, וואס איז אן עולם הבא? שעים אן דעם. עניוועי, איז יעצט איז דא עפעס א דיעל האב איך געהערט, איך בין נישט אינוואלווד ביקאוז ס'איז נישט מיין פראבלעם, איך וואלט אים איינגעזעצט, איז דא עפעס א דיעל אז ער גייט מאכן עפעס א גרויסן פאנד פון א מיליאן צו צוויי מיליאן שקל, מען זאל היילן די קינדער, און אנשטאטס ער זאל גיין זיצן אין דזשעיל איז ער מסכים מען זאל אים מסרס זיין, מען זאל אים אפשניידן די מעשה, אבער מען שניידט נישט אפ, מען געבט א נידל יעדע דריי חדשים, און נאך א יאר איז עס טויט פלייש וואס הענגט אים נאך און ער האט נישט קיין שום טעם, אזוי הייסט עס. און זיי פרעגן מיך וואס איך זאג דערצו, זאג איך נאנאנאנאנאנא, ער דארף גיין זיצן קודם צוואַנציק יאהר און נאכדעם וועט מען מאכן דאס איבריגע. סא, מיר זעהן וואס וועט זיך אויסלאזן, איך טוה דא מיטהאלטן די נעגאוסיעישאנס אבער איך בין נישט אינוואלווד, ווייל איך מאך נישט, איך טוה נישט נעגאושיעטן מיט די חברה, איך בין אזוי ווי אמעריקע, אמעריקע האט אלץ געהאט א פאליסי זי נעגאושיעט נישט מיט טעראריסטן. יעצט, יעדער געדענקט די פרשה פון די מלכי וואס האט זיך נעבעך גענומען דאס לעבן, ס'איז אזא מורא'דיגע הארץ רייסעניש, ס'איז אנבעליוועבל. עניוועי, דער עולם וועקט זיך שוין אויף צוביסלעך, מ'וויל יעצט מאכן אן ארגענעזעישאן פאר מלכי'ס נאמען, אז מ'זאל נישט לאזן ארויסווארפן די קינדער פון סקול, און אז קינדער האבן פראבלעמס זאלן זיי האבן צו וועם צו רעדן, און ס'איז אריינגעקומען צו די ארגענעזעישאן אזעלכע תגובות, אזעלכע מענטשן וואס זיי געבן קאמענטס.

מ'האט ארויפגעלייגט פיקטשערס פון איר וויאזוי זי האט געבליט אין די קינדערישע יארן, און די טאטע איז א איד אן עושר אויכעט, און האט זיי אויסגענומען צו די שענסטע פלעצער מיט שיף מיט פארקס מיט אלעם, ער מיט די פרוי מיט די קינדער, און נאכדעם זעהט מען פיקטשערס ווי זי איז אינגאנצן צובליטיגט פון די נידלס, ס'איז אזוי הארצרייסעניש. ס'איז אנבעליוועבל, און אבי מען נעמט זיך שוין צו טוהן ס'איז דאך שוין עק פון די וועלט, ווען א מיידל האט א פראבלעם האט זי צו וועם צו רעדן, שור צו נחמיה וועבער ווייל איז געגאנגען די משוגענע גאווערמענט פון אמעריקע און זיי האבן אים איינגעשפארט אויף הונדערט און דרײַ יאר און מען האט אראפגענומען א דידאקשן אויף פֿופֿציק יאר און מ'לאזט אים ארויס נאך צוויי דריי חדשים ער זאל קענען ווייטער באהענדלען די מיידלעך, רבותי ס'איז נישט קיין. דזשאוק וואס מען האט דא געטוהן ס'איז אנבעליוועבל, און למעשה מען טוהט, היינט ווערט עס בעסער, רוב פון די קעיסעס איז געווען אין צען יאר צוריק, אכט יאר צוריק, זיבן יאר צוריק, איט שאוס דעט איף יו רילי גאנע סטארט דואינג איטס גאנע העפען, און די זעלבע איז מיט די דראג סיטואעישאן. יעצט איז דא א לערער וואס האט מאנס געווען א מיידל פון צוועלף יאהר, און נישט נאר דאס האט ער געקויפט פענטיס, האט ער געהייסן זאל עס אויסטוהן, און ער האט איר געהייסן און ער האט איר געהאלטן אין איין מאכן פיקטשערס פון דעם אלעם. ער הייסט יותם בן ברוך, א ספרדישער, און וויאזוי האט ער געכאפט דאס מיידל? זייער פשוט, ער האט ווען דאס מיידל איז שוין אוועק געגאנגען פון זיין סקול, האט ער געהייסן די סקול זאל איר לאוקעיטן ווייל ער האט עפעס א בוק וואס זי האט פארגעסן און ער וויל עס איר געבן, איר פארשטייט וואס דא טוט זיך, איז ער איז געווען א טיטשער, א מורה, אין טבריה, ער איז פֿיר און פֿערציק יאר אלט, און האט אנגעטשעפעט זיך מיט דעם צוועלף יעריג מיידל. האסט פארלוירן א בוק? לאז עס איבער, דו ברויכסט עס נישט האבן. נאך מער, זיי זאגן אז ער האט געטון מיט איר עבירות און מעשה סדום, ער האט איר געשטופט נעבעך אין די מחילה אריין, ס'איז אנבעליוועבל, ער האט געטון אלעס וואס מען טאר נישט טון אפילו מיט א נארמאלן מענטש, נישט נאך אזא קליין יונג מיידעלע. בקיצור, מען האט אים אויך אויפגעפיקט. ער גייט אויך ציילן זיינע טעג און וואכן און חדשים אין די תפיסה. אבער מען האט זיך גענומען רבותי. דאונט געט אפסעט, מען האט זיך גענומען. יעצט איז דא א פעמילי וואס זיי הייסן קליין, אלעקס און שפרה קליין, ליבאוויטשער חסידים, זיי זענען פון לאס אנדזשעלעס קאליפארניע, זיי פראדוסן קאושער סערטיפייד קענעבעס, כ'האב אייך שוין געזאגט קענעבעס דאס איז מאריוואנע פאר מעדיקעל יוז, ניין קענעבעס הייסט מאריוואנע נאר זיי מאכן עס פאר מעדיקעל יוז, ס'איז דא אן ארטיקל אין די דזשערוזעלעם פאוסט, ס'איז שוין צוויי יאר.

פינף חדשים דארף מען ווארטן אין גאנץ קאליפארניע עט זיין ליגעל מאריוואנא. יעצט ס'איז דא נאך איין קאמפעני וואס זיי מאכן אויך כשר'ס אויסער די קליין פעמילי איז דא נאך א קאמפעני ס'הייסט VIREO Vero Health New York זיי מאכן אויכעט וועיפערס אויל מיט נאך אזאלעכע פארשידענע זאכן סאו דעי חברה מאכן אנדערע מינים די מאכן בראוני קוקיס כ'האב ענק שוין געזאגט היינט. מען גייט אויס מיט א מיידל, בראוני קוקיס, פיל מיט דראגס. די קאוק וואס דו האסט, אויב דו שטעלסט דיך אויף און דו לאזט עס איבער אויף א מינוט'ס, אזוי ווי די דין פון בשר שנתעלם מן העין, קענסטו טרעפן דערין דראגס, און דו'סט ווערן פארדראגט ער'ט דיך אהיים דרייוון מיט די קאר, עט דיך רעיפן און נאכדעם ביסטו פינישט. בקיצור רבותי, איטס א סטראגל. יעצט, כ'האב געזעהן אין דזשערוזעלעם פאוסט פיקטשערס פון די מצוה הערבל קאמפאני, אזוי רופט ער עס, קאושער פארעווע. ס'איז פת ישראל דערי פרי, ס'רוכט, ס'איז אנבעליוועבל. איז בקיצור, וואסערא זאכן מ'מאכט אלץ וואס מ'קען נישט טראסטן, וואסערא קעיק אדער וואסערא קוקיס מ'עסט, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איז דא א בית יעקב טיטשער וואס האט איינגעשפארט די קינדער אין די קלאזעט, כ'האב שוין גערעדט דערפון, אבער ס'קומט יעצט נאכאמאל ארויף ווייל ס'איז מורא'דיג, ס'איז ממש נישט צו פארשטיין וויאזוי דאס קען געשעהן. סאו די גאווערמענט לייגט יעצט גרויס פרעשור אויף אלע טיטשערס, ס'איז אנבעליוועבל. דאס איז געשעהן אין א סקול וואס הייסט משכנות דעת, ס'א בית יעקב, אין בית שמש. זאגט די צוועלף יעריג מיידל מ'האט זי איינגעשפארט. פינף שעה אין קלאזעט, ס'האט איר געמאכט אזא טראמא אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. עניוועי, יעצט וויל איך רעדן פון זייער זייער א וויכטיגע זאך רבותי, יעדער מוז דאס אויסהערן, דאס איז וויכטיג פאר אלע בחורים, ס'איז וויכטיג פאר יעדן, אונז האלטן דאך יעצט אינמיטן די ניין טעגס, די שווערסטע טעגס, ס'איז דא דער הייליגער ספר אוהב ישראל זאגט ער, די שבתים, דער שבת, שבת חזון איז דער העכסטער שבת פון דעם גאנצן שבת פון א גאנץ יאר, זאגט ער פארוואס, ווייל וויבאלד מען איז אזוי דאון דאון, דער אייבערשטער האט אונז איבערגעלאזט, זאגט ער, ס'איז דא א דין ווען א מאן גייט א יוצא לדרך, ער פארט ארויס אויף א וועג, מוז ער געדענקען די פרוי מיט תשמיש, ער מוז איר געדענקען, און טאמער טאר מען נישט איז כאטש. א גוט ווארט, דער אייבערשטער האט אונז איבער געלאזט ער האט זיך ארויף געצויגן, מוז ער אונז געדענקען, ווייל אונז זעמער כלל ישראל, דער אייבערשטער איז כביכול די מאן, אונז זעמער אזוי ווי די פרוי, מוז ער אונז געדענקען, זאגט ער דאס איז דער העכסטער שבת פון א גאנץ יאר, רבותי ס'איז דא געוויסע שבתים וואס יעדער איז דאון, דער אייבערשטער איז כביכול אויך דאון, חורבן בית המקדש איז זייער גרינג אסאך מאל, מען זאל צוקומען צו אסאך. זייער שיינע זאכן וואס דאס איז זייער וויכטיג. יעצט אויב עטס געדענקט איז געווען א גאנצע זאך פון מלמדים, ס'איז געווען דער ראזענפעלד דער מלמד דער וואס האט מאלעסטעד קינדער, און עטס געדענקט זיך די גאנצע פרשה, מ'ווייסט נאך נישט וויפיל יאר ער וועט קריגן צו גיין אין דזשעיל, ער וועט דארפן באצאלן פאר אלע קינדער דארטן געלט. און שוין. דער ראזענפעלד איז א בעלזער א חיה א משוגענער א הונט האט נישט געוויסט וויאזוי אויפצוהאדעווען די אייגענע קינדער אויך נישט. ער האט א זון וואס הייסט פישל ראזענפעלד ער איז דרײַ און צוואַנציק יאר אלט חסידישער גייט נאך אנגעטון חסידיש ער איז נישט אנטלאפען בקיצור און ער האט דערציילט אז זיין טאטע איז געווען אזוי משוגע אז ער פלעגט צושפארען דעם פרידזשידער מען האט נישט געקענט באקומען צו עסען און נאר מיט א קאוד דער טאטע האט עס געקענט עפענען ער האט זיי נישט געגעבן צו עסען ער האט זיי אנגעשלאגן מכות רצח, דער זעלבער וואס האט מאלעסטעט די קינדער אין בעלז אין תל אביב, דער גראבער בער האלט די חברה, שעים אן הים, ס'איז אזא שאנדע ער קען האבן אזא שיין חסידות ווען ער קען פטור ווערן די פאר שקצים וואס ער האט דארט, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, בקיצור ער האט אנגעכאפט דאס קינד האט אים ארויס געווארפן אין די גאס, שוין, דאס קינד האט געהאט איינס אין צוויי ברירות. אדער זיך נעמען דאס לעבן, אדער ער זאל גיין פאר זיך אליינס. און דער אמת איז, איך וויל דאס זאגן וועגן דעם פאר אלע קינדער, קינדערלעך טייערע, עטס קענטס גיין אליינס, דער טאטע האט ענק נאר געברענגט אויף די וועלט, יעצט אז עטס זענט דא, יו סטראגל יור סעלף. זיס, זיין טאטע זיצט דא מיט די ציצית צוגעדעקט אין קארט, ווען מען האט געכאפט פיקטשערס, יא, ס'וועט ענק אסאך העלפן. עניוועי, ער זאגט מען האט זיי עס דרייט זיך שוין פין די פערצען יאר דרייט ער זיך שוין אין די גאס, ער פלעגט שלאפען ביינאכט אינמיטען די גאס מען זעהט ווי ער שלאפט מיט א צוגעדעקטע קאלדרע קיינער האט נישט רחמנות געהאט אויף עם, ער זאגט ער איז געגאנגען צו צענליגע ארגענעזעישענס וואס זיי העלפען ארויס פאר האומלעס קיינער האט אים נישט געוואלט האבען סאיז אלעס דא צו מאכען געלט אין נישט מער ווי דאס. קיצור ער איז געווען אויף צרות האט ער געמאכט א פעיסבוק אין ער האט אנגעהויבען צו דערציילען זיין היסטערי אין צוביסלעך האט. זיך אריינגעארבעט אין תקשורת, היינט האט ער א דזשאב וואס אונטער אים איז דא מענטשן וואס זיי ליינען זיין פעיפער, האט ער הונדערט טויזענט מענטשן וואס זיי ליינען עס. ער ארבעט זייער שווער אבער ער זאגט ער האב אזא הנאה פון זיין נייעם לעבן אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. ער זאגט אבער ווען ער האט געזען זיין טאטנ'ס כתב אישום וואס ער האט אלס אפגעטון דארט אין בעלז אין תל אביב זאגט ער איך האב גארנישט מיט מיין טאטן, כ'האב עס געליינט אזוי ווי איינער וואס ליינט א נוז ריפארט. כ'האב אויסגעהערט אלע כל מיני שמות, אסאך זאכן איז מיר אריין אין קאפ, אבער איך בוי מער א לעבן פאר מיר. און דאס איז וואס כ'וויל יעצט זאגן פאר די אלע בחורים, בחורים טייערע, די טאטע האט דיך ארויסגעווארפן, מען האט דיך מאלעסטעט, לאז נישט דער מאלעסטער דיר נאכלויפן א גאנץ לעבן, ווייל סוף כל סוף אז טאמער. דו בלייבסט א גאנץ לעבן א פגע וועגן דעם מאלעסטער, קומט אויס אז ער לויפט דיר נאך ביי דיר אין פרייוועט בעדרום אויך, דו לייגסט זיך שלאפן ער איז דארט, דו שטייסט אויף ער איז דארט, ער קען שוין לאנג זיין אויף יענעם עולם און ער איז נאך דא, וויל איך ענק בעטן, קינדערלעך טייערע, לאזט'ס ענק ארויס פון די אלע נארישקייטן, סטארט יור לייף אן יור און, כאילו דו ביסט א יתום פון דעם טאטן און פון די מאמע, גאו יור וועי, מיינד יור און ביזנעס, גייטס אלע פארפאכן, איך גיי דאך דא יעצט ארום, מ'ווייזט מיר. ס'דא יונגעלייט וואס זיי קענען נישט קיין ענגליש, זיי באקומען ספעשל דזשאבס אין זייער דעליקעט קאמפאניס, קאמפיוטערס, אנדערע זאכן, און זיי באקומען גוטע וועידזשעס, גראבע וועידזשעס, און זיי קענען נישט גארנישט. אונז האבן מיר אלע געלערנט, אונז האבן מיר אלע אזעלכע גוטע קעפ וואס מ'האט אונז געלערנט בבא מציעא צו דרייען, די ערשטע ווען מ'האט אנגעהויבן מיט א קינד האט מען שוין געלערנט בבא מציעא, אונז זעמיר נישט קיין פארשלאפענע. רבותי, לאדט אייך אפ,

זאגט ער און איך האב דיר געוואלט ווייזן איך האב דיך אין בוידעם, איך וועל יא זיין סוקסעספול, דער רבי האט אים לכתחילה געזאגט דו וועסט אפילו נישט קענען פארשטאפן א לאך פון א סעספול, אזוי דיגרעידעט האט ער אים, רבותי אצינדער דאס אלעס וואס מען האט ענק דיגרעידעט, יעצט דארף מען אנהייבן א נייע לעבן אן יור און, און ממש אן יור און מיינט אן יור און, קוק נישט ארויס אויף קיינעמס געלט אויף קיינעמס גארנישט, דזשאסט סטארט און דער אייבערשטער וועט העלפן. קליים אוט פראם ווי דו ביסט, נאך די ניין טעג גייט זיין א שבת נחמו, אונז קריך מיר ארויס פון אונזערע דיפרעשענס, פון אונזער עצבות, פון אונזער מרה שחורה, דער אייבערשטער כביכול קריכט ארויס פון זיינעם און ער וויל שוין ברענגען משיח'ן, סאו ס'איז מורא'דיגע מסוגל'דיגע טעג, רבותי דאונט גיוו אפ. יעצט זיי האבן אים געפרעגט דעם ראזענפעלד וויאזוי האסטו אנגעהויבן א נייע לעבן, זאגט ער ווייל כ'האב נישט געהאט קיין ברירה, כ'האב געזען אז טאמער נישט בין איך פארפאלן. איינמאל האט ער גערעדט מיט זיין מאמע זאגט ער מאמע דו ווייסט נישט ווי שווער ס'איז צו זיין גלמוד, גלמוד מיינט אליינס, נאך וואס קודם אז כ'בין ארויס פון אזא קראנק הויז דאס איז שוין ווערד געווען אלעס, ווייל דורך דעם האב איך מיך זייער אסאך געלערנט. יעצט מ'האט אים געפרעגט וואס זאגסטו פאר אנדערע קינדער גוטע עדווייס זאגט ער ארויס כ'בין נישט קיין דאקטער, איך בין נישט קיין איש חינוך, איך בין גארנישט, כ'קען דיר נאר זאגן פון דארטן וואו איך בין געקומען צו וואס איך בין צוגעקומען אז ער איז א גאנצע פירער, אין דידזשיטעל קאמפיוטערס, זאגט ער, קען איך דיר נאר זאגן איין זאך, יעדער קען צוקומען, מען דארף נאר וועלן, זאגט ער, און איך בין מתפלל אויף יעדן איינעם אז זאל מצליח זיין. און ער זאגט, דער עיקר וואס האט אים פערסוועיד ער זאל אליינס טוהן, ווייל ער האט זיך געטראפן מיט אלטע חברים, האט זיך געדרייט אין די גאס, געשלאפן אין די גאס, אנבעליוועבל, און יעדער האט אים אריינגעזאגט, און וואס האט אים יעדער געזאגט? אז וועסט דיר אליין נישט העלפן וועט דיר קיינער נישט העלפן, פון דעמאלטס האב איך מיך אויסגעלערנט, מען טוט נישט ווייל יענער זאגט, מען האט גארנישט מיט יענעם, מען טוט וואס מען דארף קאנסטראקטיוו און דער אייבערשטער וועט העלפן. יעצט איז דא וואס זיי קאלן מיך אפ און זיי זאגן מיר אז זיי האבן געליינט אין בלאט און צום איד, איך ווייס פונקטליך אז אין לונדון שפארט מען אפ די תלמוד תורה'ס און ס'טוט זיך א מעשה א געשעפט, האב איך זיי געזאגט איך, איים ביהיינד דיס האול טינג, און ווייסט וואס ווילסט עפעס וויסן? מען גייט באלד אפשפארן.

ווי מען זאגט, ווען עטץ זענטס געווען אין דער דרייווער סיט און מיך האט עטץ געקאפעט און געשטויסן און געלייגט אין חרם, האט עטץ געטון וואס עטץ האטס געוואלט, היינט טו איך וואס איך וויל, דעטס איט. יא יא, ס'וועט קומען צו דעם אויכעט, מען וועט צושפארן אין סאטמאר אויכעט, ס'האט זיך ענק אלץ איינגערעדט, סאקמער, קאקמער, וואס? עטס זענטס גארנישט, עטס קריגטס געלט פון די גאווערמענט און יו העוו טו קאמפליי וויט אלע וויכטיגע זאכן. יעצט דער נחום ראזענבערג, אה, דאכט זיך איך פארשטיי.

איף יו ליסען איף יו דיד נעווער טרייעד איט דאנט נאק איט, יו נאו. כ'האב געוואלט ווייזן ווי משוגע די חברה זענען. מ'איז דאך יא געשטארבן, מ'איז נישט געשטארבן. ס'איז דא דער נעבעך דער טאטע וואס ער מאכט יעצט א גאנצע ארגענעזעישן פאר זיין טאכטער, זי איז דאך אויך געשטארבן פון מאראוואנע, איז זי נישט געשטארבן. דאס זענען די.

אזוי ווי להבדיל ביי אונז ביי די רעבעס ווען מ'האט זיך געשלאגן ביז צוויי מענטשן האבן געמאכט א קירכע. יעצט אין דעם מסגד האט מען געשאסן און געהארגעט צוויי פאליס. אינעווענדיג האבן זיי געהאט געווער. מ'זעט אויכעט, זיי טאפן אויס יעצט יעדן וואס גייט אריין, אן אראבער טאפט זיי אויס, און ביי יעדן איינעם נעמען זיי זיך לאכן. וואס לאכן זיי? יעדער האט א ביקס. איך ארבעט דא און דא, דער מאן, דער מקווה וואו איך בוי, ער קומט מיט א ביקס יעדן טאג לעצטנס, ער זאגט ס'איז אנגעשטעלט, ס'איז זייער אנגעצויגן די מצב, יעדער האט דא ביקסן, טאפן, וואס טאפסטו? עניוועי, וואס כ'וויל זאגן איז, איך וויל עטס זאלטס הערן אן אינטערוויו פון א רעדיא סטעישאן, ווי א פרוי איז מסביר פאר דעם רעדיא סטעישאן, ער שטופט איר צו די וואנט אזוי מיט טענות, נו, געבט זי א רוף אן, ס'איז בכלל נישט אמת, כ'האב קיינמאל נישט געהארגעט צוויי פאליס, איי ס'איז דא צוויי טויטע, ס'איז נישט אמת, אזוי האט מען אונז אויסגעלערנט אין אלטן אזיאטישן סאקמער און מארמאראש. ער זאגט אז איך זאל צו אים קומען איך זאל טרייען אביסל מאריוואנע, כ'האב ענק נאכגעזאגט אז א דאקטער האט מיר געזאגט מען ווערט יא געהארגעט דערפון ווייל מען נעמט אביסל, נאכדעם וויל מען צוריקקומען צו דעם זעלבן קיינד אוו עראוזמענט וואס מען האט געהאט און. ס'ווערט שוין, די באדי ווערט אימיון טו איט, נעמט מען מער און מער ביז מען גיבט א פייגער אפ. נאכדעם האט מיר דער דאקטער מסביר געווען אז די אלע ביגינערס קענען נישט אינהעילן און נעמען אזויפיל סמאוק און ווערן אזוי היי, איז עט די ענד דעי ברעיק דאון און דעי דיי. סא וויל מיר יעצט יענער אריינרעדן? ניין, פון מאראוואנע נישט, מארגן וועט מען זאגן אז פון קאוקעין אויך נישט. כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן דא אן אינטערוויו. עטס הערט עס אויס. אקעי סאו וואט איז יור נעים? מיי נעים איז מרים. יעס. אבו ניזשמע. איי ליוו אין זשערוסעלעם, פאלעסטיין, אין אולד סיטי, אינסייד די מאסק אוו אל אקסא. סאו עז יו סי, טודעי איז א פריידעי, ווי סטארט אל טו בי אל טוגעדער פראם עווריווער, פראם אל די ווארלד, איווען טורקיש, איווען סינגאפור, מעליזיע, סאוט אפריקא פיפעל, אל קאמינג מוסלעם פיפעל. טו קאם ענד סטעי וויט אס. סאו אז יו סי היער, ווי גאנא ברעי אוט סינס לאסט פריידעי וואט העפען, סינס דיס פריידעי ווי זשאסט ברעי אוט דע געיטס ביקאוז ווי דאנט וואנט גאו אינסייד דע מאסק אפטער דעי פוט דע עלעקטריק געיטס, סאו ווי דאנט וואנט טו גאו טרו דיס געיטס. סאו מעני פיפל אין דזשערמעני דאנט ריעלי אנדערסטענד דיי סעי יו נאו דער וואס א טעראר אטעק טו פאליסמען ווער קילד ביי וועפענס דעט ווער אינסייד די על אקסא מאסק קאמפאונד דעי קעים אוט שאט די פאליסמען און ווענט אינסייד וויי דאנט יו וואנט עני סעקיוריטי מעטעל געיטס עט די ענטרענס? נאו נאו וואט דעי סעי איטס נאט טרו דו יו ביליוו דעם דעי סעי עווריטינג מעני סטאריס סעי באט דיס איז אווער אקסא דיס איז אווער פלעיס סאו וויטש פארט דאנט יו ביליוו דעט די פאליסמען ווער קילד?
נאו ווי ביליוו ווי ביליוו ענד דיס איז א האולי פלעיס באט דעט וואט דעי סעי די סטארי דעט וועפען אינסייד די געיט די אקסא דעטס נאט טרו. סאו האו סאו דיס טרי גייס פראם פראם אום אל פאחם פראם אום אל פאחם דעי העד וועפענס רייט ענד דעי שאט א פאליסמען דעט יו אגרי? איי דאנט נאו איי דאנט סי יהוד אלוועיס ליי דעי אלוועיס טאקינג אבאוט עווריטינג סטארי דעי ליי.

דעי קלאזעט פריידעי סעטערדעי ענד סאנדעי איי לוק דעי לאטס אוו פאליס נאט עלאוד עניבאדי מוסלעם אר אראב אינסייד די מאסק אנלי יעהוד לאט אוו קארס לאט אוו פאליסעס דעי בראקען עווריטינג דעי אבען אל די רומס דעי בראקען די געיטס בראקען די אקסא די דאם דעי מעיק לאטס אוו דיסטרויד אינסייד סאו דעט דיס איז די האלי פלעיס דיס איז פאר מוסלעם דיס איז פאר ברעי דיס איז האלי. דעי מאסט אן טריט ריספעקט דיס פלעיס. יא באט וואט דעי סעינג איז דעט דאס טרי גייס דעט שאט דעם דיד נאט ריספעקט די האולי פלעיס עז וועל ענד דעי וואנט טו פריווענט אנאדער אטעק פרום אוקערינג. דעטס נאט טרו. דעטס נאט טרו. די טעראר אטעק דיד נאט אקער. אלוועיס דעי מעיק לייק דיס קיל עני גייס ענד דעי טראו דעט נייף אר וויפען ענד סעי אוי דעי וואנט

פריידעי ווי אסק עווריבאדי טו קאם ווי פרעי ביהיינד דע געיטס ענד אוט אוו דע געיטס ביקאוז איף דעי נאט טעיק אףף דע עלעקטריק געיטס וויל בי עי ביג דעמענסטרעישען ענד ווי גאנא טריי טו טו גאו אינסייד דע מאסק ענד טוק אףף אלל דע געיטס. וויל דער בי ווייעלענס טודעי יו טינק? איי האופ סאו. יו האופ סאו? איי האופ סאו איטס וויל בי פיינעל ענד פיניש עווריטינג ביקאוז וויא אררעדי יו נאו טייערד וויא העוו טשילדרען וויא העוו פיפעל ווי ליוו אינסייד איטס טו מאטש פרעשער אן אס סא איטס טו מאטש יו סי ווער ווי פרעי אלל פיפעל אוטסייד איווען אווער מעסדזשיד ווי קענט גאו אינסייד איטס נאט פרי וואי איי בארן היער מיי פאדער מיי גרענד פאדער ווי בארן ווי גראו ווי ליוו אלל אווער לייף היער. נו האט דער עולם געהערט? דאס איז אראבישע בלאף. דאס איז סאקמערע בלאף, און דאס איז די קיינד אוו בלאף וואס מען פארקויפט אונז אייביג בייטאג און ביינאכט. דעטס וואט איט איז. ס'איז געשטארבן פאליס? ס'איז נישט געשטארבן. ווייסטו וואס איז יא געשטארבן? ס'איז געווען פון פרענדלי פייער, זיי האבן זיך אליין געשאסן. און דאס זעלבע זאגט יענער אויך, האט מאראוואנא ס'איז גאר גוט פאר דיר. דערווייל האט מען באגראבן. ליידער ליידער הונדערט און צוואַנציק היימישע קינדער, יונגלעך און מיידלעך, מאסט אוו דעם געווען די קעיס מאראוואנע, ווען מען האט געמאכט די נאלאקסאן האבן מיך אנגעקאלט אסאך מענטשן און געזאגט איך דאנק דיר אז דו האסט עס עדווערטייזט ווייל ס'האט נישט געפעלט אסאך אונזערע קינדער זאל זיין אויף יענע וועלט און דא קומט איינער איך ווייס ווער ער איז איך דערקען דיך אויף די שטימע דו וואוינסט אין בארא פארק ער גייט מיר מסביר זיין אז איך זאל נאך קומען טשילן און טרייען מאראוואנע דאס פעלט מיר אויס. עניוועי, איך וויל נאכאמאל דיר זאגן, טריי טו סטעי אוועי פראם איט, אויב דו קענסט שוין נישט ווייל דער בולעט וואס דו האסט אמאל געכאפט טוט דיר נאך וויי, צי כאטש נישט צו אנדערע, אויף דיר וועט שוין זיין א ריינע כפרה, אבער לאז אנדערע ארויס פון דעם. יעצט איינער קאלט אריין און בעט איך זאל נישט ארויפלייגן זיין נאמען בין איך אים מחויב צו רעספעקטן, ער וויל וויסן פארוואס איך, לויט ווי ער פארשטייט פון מיינע דרשות, פארשטייט ער אז איך האב א סמארטפאון, פון, און ער וויל וויסן פארוואס די רבנים האבן עס גע'אסר'ט, און וויל איך דיר נאכאמאל מסביר זיין, דו פרעגסט מיך ערנסט וועל איך דיר ענטפערן ערנסט, איך האב שוין אויף דעם געענטפערט צענליגער מאל. כ'וועל דיר מסביר זיין, נאמבער וואן, די גאנצע תורה הייבט זיך נישט אן מיט סמארטפאון און לאזט זיך אויס מיט סמארטפאון, וועי ביפאר ס'איז נאך געווען סמארטפאון'ס האט מען שוין מאלעסטעט אונזערע קינדער, פארוואס האסטו דיך נישט געזארגט דעמאלטס וועגן דעם ענין פון מאלעסטעישאן? פארוואס ביסטו געווארן עפעס אזוי יעצט מיטן סמארטפאון? האסט דיך ארויפגעכאפט אויף די רבנים'ס וואגן? נאמבער טו כ'האב דיר שוין מסביר געווען כ'האב נישט ליב ווען מ'טוט פארסן אידישקייט, דו נעמסט די קינדער און דו ווארפסט זיי ארויס ווייל טאמער די טאטע האט א סמארטפאון דעטס ראנג, די קינדער זענען נישט דיין פוטבאל. און נאמבער טרי, איך האב אויכעט א פילטער אויף מיין סמארטפאון, דו ווייסט פון דעם? שור, איך בין דער פילטער, מ'דארף אויסלערנען די מענטשן מיט די אינגעלייט מיט יעדן איינעם אז ס'איז דא א דעינדזשערעס, זאך אין די גאס און מ'דארף זייער וואטשען און אויב מ'וועט נישט וואטשען וועט מען אריינפאלן פונקט אזוי ווי ס'איז נישט, ס'איז גע'אסר'ט די סמארטפאון ס'איז דא זייער אסאך בחורים וואס זענען נכשל געווארן דורך דעם וואס זיי האבן געבארגט פונעם גוי וואס ער קערט אין די ישיבה מיט אנדערע זאכן די איידיע איז נישט אז מ'זאל נעמען אלע פרויען און אויסשיסן ס'זאל נישט בלייבן מיט וועם צו טון זנות די איידיע איז ס'איז דא פרויען אין די גאס און דו ביסט היציג און דער אייבערשטער זאגט מ'טאר נישט און דו צוברעכסט דיין תאווה פארן הייליגן באשעפער. און דאס איז וואס די פראבלעם איז, מ'האט אריינגעלייגט דעם גאנצן כח אינעם סמארטפאון, דער מאטעלע האט א זון ער רופט אין גיבער, שרייבט ער א גרויסן פלאקאט דא לאזט מען נישט אריין מיט אייפאונס, פארוואס שרייבסטו נישט אויף א פלאקאט דא לאזט מען נישט קומען אין שול נאר איינער וואס האלט איין זמן קרישמע און זמן תפילה, ווייל אין דעם איז יעדער געכאפט, אפילו ר' מאטעלע'ס קינדער אויך, און אין א סמארטפאון איז ער נישט געכאפט ווייל רבנים מעגן דאך עס האבן, אזוי האבן מיר דאך געשמועסט. ס'איז נאר פאר די בעלעבאטים וואס זיי טארן גארנישט. סאו טריי טו אנדערסטענד וואס דער פראבלעם איז וואס גייט דא פאר. אין א סירקוס מאכט מען אויך א געוויסע מאושען און יעדער קוקט דארטן, און אונטערן טיש מאכט מען עפעס אנדערש, די זעלבע דא אויך. די רבנים ווילן באהאלטן דעם משכב זכר מיט אין די קעמפס און אין די קאנטריס וואס ס'גייט פאר מיט דראגס און מיט יונגלעך און מיט מיידלעך, פארוואס הער איך נישט א רב זאל זיך אויפשטעלן און זאגן נגיעות זענען אסור, ס'קומט יעצט שבת נחמו מיט. קישן זיך ס'עט זיין האגינג און קיסינג מיטפארן ביינאכט אין די מיני די ביקס ס'עט זיין געהעריג אן איסור ייחוד וויי דאזנט עניבאדי טאלק אבאוט דיס? וואס עטס קענטס נישט די הלכות? שוד בי עשעימד אוו יור סעלווס איין פראבלעם איז דא דער סמארט פאון די גמרא זאגט דארטן אז אליהו הנביא איז געקומען אויף נהרדעא האט ער איז געקומען צו איינער פון די אמוראים האט ער אים געפרעגט פארוואס איז נישט געקומען משיח יעדער האט תשובה געטאָן האָט ער געזאָגט, גיי בדוק כּמה בתולות נבעלו בנהרדעא. נהרדעא איז געווען די שטאָט וווּ שמואל איז געווען דער רבֿ. יום-כּיפּור בײַ נאַכט, אַנשטאָט צו זאָגן כּל נדרי, איז מען געזעסן, מ'האָט געמאַכט ליבע מיט מיידלעך און מ'האָט זיי בועל געווען. כּמה בתולות נבעלו און גייען ווערן יעצט אַ בעולת בעל אין שבת נחמו. און קיין שום רבֿ זאָגט נישט קיין וואָרט, מע הערט נישט פֿון קיינעם, יעדער איז פּלוצעם געוואָרן שטום און טויב. צו קומען אַרויסצוגעבן אַ חתימה אויף נחום ראָזענבערג, איז יעדער געווען גרייט. שור! פאר א טייל האט מען יא באצאלט, פאר א טייל האט מען צוגעזאגט צו באצאלן, אבער ווען ס'קומט יעצט אזא מין געוואלדיגע נסיון פאר כלל ישראל ווי שבת נחמו וואס דא גייט פארגיין, wow wow, אלע יארן איז געווען, אונז ארבעט מען מיט די פאליס דיירעקט און מ'האט איינגעזעצט, אמאל איז געווען, ס'איז דא א באולינג לעין דארטן ווי מ'קומט ארויס פון גיבערס איז דא א באולינג לעין אין קיימישע, פלעגט דארט זיין ביינאכט מוצאי שבת, שבת נחמו, יעדן שבת פון זומער, ס'איז דא גרויסע פעלדער מיט וועלדער, פלעגן יונגלעך און מיידלעך מזנה זיין דארט א גאנצע נאכט, ס'איז געווען א שרעק וואס דארט איז פארגעגאנגען אלס היימישע, און ס'איז געווען א חורבן איום ונורא, ס'איז אנבעליוועבל וואס דארט איז פארגעגאנגען, אונז פלעג מען רופן די פאליס אין מאנטיסעלא, בסוף איז געווען מ'האט אנגעהויבן איינצוזעצן די חברה, זענען אלע געווען פארדראגט. דאס האט קיינעם נישט געבאדערט אלע יארן, דאס האט מיך געמוזט באדערן און איך האב געמוזט גיין צו די פאליס און מיט נאך אפאר עסקנים וואו איז געווען דער עולם זאל זיך עפענען דאס מויל. נחום ראזנבערג'ס חרם האט עטס אונטערגעשריבן עטס ווייסט פארוואס? ווייל עטס האטס געמיינט אזוי ווי איצעלע פומפעט אין קאפ גערעדט נחום קומט אין פיר וואכן אויף אלע פירן און בעט איבער אלע רבנים. איצעלע דו וועסט פייגערן און דו וועסט אפפוילן אין דיין קבר וועי וועי ביפאר איך וועל איבערבעטן די רבנים. ס'וועט שוין נישט בלייבן פון דיר אפילו די ביינער סחי דארטן, וואס ס'בלייבט פון די הענער פון מלוה מלכה דאס וועט אין דיר אויך שוין נישט בלייבן ווייל די האסט אזויפיל עבירות צאם געטוהן אויפן חשבון פון כלל ישראל די האסט אונז אויסגעשפילט מיט הכשרים און מיט אלעם ס'וועט נישט בלייבן פון דיר גארנישט ואלו שאין להם חלק לעולם הבא דאס וועט בלייבן פון דיר שטייסט? דארט יעדער קומען האט אונטערגעשריבן יא פארוואס מורא געהאט פון יצחק שטערן? יעצט קאלן זיי אפ אזוי באמאכטערהייט, אפשר קען מען, אפשר דער בלינדער דיין טרעפט מיך אסאך מאל אויפן וועג, פרעגט ער מיך אפשר קען מען זיך אראפזעצן, ס'איז שוין נישט דא אויף וואס זיך אראפצוזעצן, די מלחמה איז פאריבער, אינגע קיינער וועט זיך יעצט נישט אראפזעצן מיט די נאציס און מאכן א סיעס פייער צו ווארלד וואר טו, ס'איז פאריבער, זיי האבן פארלוירן, די רבנים האבן פארלוירן, סא דירעקטלי איז די רבנים וואס זיי האבן דאס געטוהן, איך וויל פון זיי נישט הערן אפילו, און דאס איז געווען סאטמאר אלע יארן, מ'האט אונז איינגערעדט אזאלעכע. בלאף! אונז איינגערעדט קלויזנבורגער רב האט זיך אפגעשוירן די בארד, ער גייט מיט א פראק, מיט א צילינדער, ער האט זיך געשמד'ט, הע, האסט געדארפט קומען אויף יוניאן סיטי וואלסטו געווען א, וואלסטו ווען געזען אן עבודה פון די הייליגע טעג מיט אלעם. כ'וויל נאכאמאל אנזאגן פאר יעדן, כ'האב עס שוין אנגעזאגט, כ'וועל עס נאכאמאל אנזאגן, אז מ'דארף זייער שטארק אבאכט געבן, מ'זאל נישט איבערלאזן קיין קינדער אין די קאר, ווייל מ'האט יעצט ווידער געטראפן א קינד וואס מ'האט אים קוים געקענט ראטעווען דאס לעבן. ס'איז אויך דא וועגן די האט פלעיטס, מ'נוצט עס זייער אסאך זומער, צוויי האב איך געזען, ס'איז געווען א מעשה, ס'איז געווען עטליכע מעשיות אז ס'האט זיך נעבעך אנגעצינדן, ס'האט אמאל געהארגעט א שטוב מיט קינדער, יעצט וועט מען זאגן ס'איז נאר אין ארץ ישראל ווייל דא איז נישט דא קיין טערמאסטאט, אבער ס'איז נישט ריכטיג ווייל די וואס האט פארלוירן נעבעך א שטוב מיט. קינדער, זעקס צי זיבן קינדער, איז געווען פון א האט פלעיט און ס'איז געווען אין אמעריקע. כ'האב אויך געוואלט זאגן אז ס'איז געווען לעצטנס פאוער אוטעדזשעס אין קעמפס און באנגעלאו קאלאניס אין סאוט פאלסבורג, איז מ'דארף זייער שטארק וואטשן ווייל טאמער ס'איז מיידל קעמפס און ס'איז דא פאוער אוטעדזשעס איז דער עולם יו נאו לאקערט אויף זיי. איז במילא ס'איז זייער זייער וויכטיג אז אויב ס'געשעט א פאוער אוטעדזש דאס איז א בחינה פיקוח נפש אפילו דוחה שבת און מ'דארף נעמען די קארס און די באסעס וואס איז דא ארום און ארום מ'דארף אנצינדן אלע לייטס ס'זאל זיין אזויפיל לייט מ'זאל קענען זעהן צי ס'כאפט זיך נישט איינער אריין דאס איז מורא'דיג וויכטיג חוץ פון דעם מ'האט אזויפיל פראבלעמען שוין אפאר מאל פאוער אוטעדזשעס דארף יעדער האבן די גרויסע קעמס. בפרט נאך וואו ס'איז דא מיידלעך דארף מען האבן אייגענע דזשענערעיטערס, טאמער מאכט זיך עפעס איז כאטש איז דא פינף צי זעקס סענטרעל פלעיסעס וואו דארט מוז זיין גענוג ליכטיגקייט קיינער זאל נישט קענען אריין קומען ביינאכט צי וואס, וועט מען נישט גיין שלאפן וועט מען זיצן אינאיינעם און זינגען ניגונים באט מען דארף זייער וואטשן ס'געשעהט א טיים אוו דיסטרעס טו מעיק שוער דעט די טשילדרען אר נאט לעפט נעגלעקטעד. יעצט האב איך אויך געוואלט זאגן זייער א וויכטיגע זאך. ס'איז געווען יעצט א לוויה פון א גוי'טע וואס איז געשטארבן אין די בעטטאב, א זיבעצן יעריגע שיקסע. בקיצור די פעמילי האט קודם נישט געוואלט רעדן, אבער נאכדעם זיך מיישב געווען אז זיי גייען יא רעדן. די מיידל, שי וואס אדיקטעד טו הער פאון, ווייסט אויך מען טעקסט, מען שמעקסט. די מעשה איז געשען אז די לעקטער איז אריינגעפאלן אין די וואנע, און ס'האט זיי עלעקטריזירט אויפן פלאץ ביקאוס וואסער איז א קעריער פון עלעקטריסיטי. סאו דאס איז אויך זאכן וואס דער עולם דארף וויסן. מ'האמפערט זיך אלע די פאונס מיט די סמארט פאונס, דער אמת איז ביי א פאון קען עס אויך געשען ווייל דו האסט דאך א געהעריגע עלעקטריקל ווייער. סאו מ'דארף זיין זייער קערפול אז חס ושלום אז דעם זאל נישט אריינפאלן אין א וואסער ביקאוס עס קען דאך עלעקטריזירן און ס'איז יעצט זומער אויכעט, מ'גייט אין גרויסע פולס און. ס'קען דארטן עלעקטריזירן די גאנצע וואסער? יעצט, איך בין נישט קיין לעקטרישן, דאס דארף מען פרעגן א לעקטרישן צו מיט א בעטערי איז עס יא דעינדזשערעס צו ס'איז נישט דעינדזשערעס, איך קען מיך נישט אויס, ענד איים נאט וויליג טו גיוו יו עדווייס ביקאוז איים נאט פראפעשענעל. באט מ'דארף זייער אבאכט געבן פאר דעם. מ'דארף זיך לערנען מאויבי תחכמני, ס'איז שוין געשען ביי אן אנדערן, דארף מען זיך אונז לערנען פון דעם.

אז מען זאל וואטשן. פארוואס? ווייל קודם כל ווייסטו נישט ווי שטארק די לעקטער דארף זיין אז ס'זאל יענעם הרג'נען. ס'קען זיין מיט א קליינע שיעור אפילו קען מען שוין עס שעדיגן. נאכדעם קענסטו נישט וויסן ווי שטארק יענעמ'ס בעטערי איז. קען זיין ער האט א נײַן וואלט, ער האט א שטערקערע. און נאכדעם ווען די וואסער רירט אן די בעטערי ווערט עס שטערקער. די זרם, די לעקטער, ווערט שטערקער. די וואלט. גערעכט. און נאכדעם זאלסטו וויסן נאך א זאך, ס'איז דא מענטשן וואס האבן צוטון מיטן הארץ. אז איינער האט צוטון מיטן הארץ קען אים די קלענסטע אמאונט אוו וואלטעדזש הרג'ענען. סאו מ'דארף זיין זייער אויפמערקזאם ווען מ'גייט שווימען, מ'נעמט מיט לעקטערישע אפאראטן, אפילו ס'איז נאר בעטערי קאנטראלד. מ'זאל זייער אבאכט געבן מ'זאל חלילה נישט ווערן קיין רוצח, הרג'ענען מענטשן. דאס איז אויך איינע פון די זאכן וואס די רבנים וואס זיי שלאגן זיך אז מ'זאל נישט האבן קיין סמארטפאון מיט אזא פאון. לערנט'ס אויס די יוגענט די דעינדזשער אוו איט, מען קען זיין ער ווייסט אליין נישט, סאו אינסטעד אוו לעבן אין שטותן הייבט אן צו לעבן אין ריאליטי. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, כ'האב עס שוין געזאגט אפאר מאל, די סוף גייט זיין אז די קרעדענטשעלס צו לויפן אין אמעריקע פאר איך ווייס פרעזידענט, ווייס פרעזידענט, עניטינג, גייט זיין נישט צו דו ביסט געגאנגען אין קאלידזש, צו ביסט א קאלעדזש גרעדזשועט? גראדע איך האב געליינט אז א פרעזידענט קען זיין אפילו איינער וואס איז נישט געגאנגען אין קאלעדזש אויך נישט, כ'מיין א היי סקול מוז ער יא האבן, עז לאנג עז הי העז די פיפל דעט וואנט טו וואוט פאר הים איז עס אקעי. פארשטייסט פארוואס אמעריקע זעהט אזוי אויס? מען האט יעצט ארויסגעפירט א טין קען א שיף אויפן ים וואס דאס האט געקאסט כמעט דרײַצן ביליאן דאלער, טוועלף פוינט ניין טו בי עקזעקט, און דער פרעזידענט קען זיין אפילו נישט קיין היי סקול גרעדזשועט. בוש איז ארויס געגאנגען די ערשטע מאל נאך די מלחמה אין ניינטין ניינטי האט ער געזען אין א סופער מארקעט ווי מען סקענט אלעס פרעגט ער איינער וואס איז דאס איז ער דעמאלטס ערשט געוואר געווארן אז ער ווייסט אפילו נישט וויאזוי מען קויפט איין אין א סופער מארקעט און דא האט ער געפירט א גאנצע מלחמה עניוועי סאיז נישט וואס איך וויל ארויס ברענגען איך וויל קומען דערצו גייט קומען אמאל א צייט איך ווייס נישט ווען נישט הונדערט יאר ארום נאר זייער בקרוב. וואס מ'עט מעסטן א מענטש וואס ער וויל לויפן. גארנישט וואס האט מיט אים, נאר פרעגן אזוי, זאג מיר, פרויען קענען גיין אן א ברא? מ'קען גיין אן א פענטי ביי די ארבעט? יא. א מאן עט קענען קומען אן א הויזן און אן א אונטערהויזן צו די ארבעט? יא. מ'קען פארן מיט א בייסיקל אין א פארק אן א אונטערהויזן? יא. פאר דעם עט מען וועלן. יעצט שטעל דיר פאר, ווער עט פאר זיי וועלן? די אידן! די אידן! דער היימישער עולם! יעצט, ס'דא, אלע קהילות האבן אינדארסד א קענדידעיט. דער קענדידעיט איז א מניוול, ער האט שוין געגאנגען צו די געי פארעיד נאך פאר יארן צוריק, און ער איז פון די ארגסטע מניוולים וואס איז דא אין אמעריקע, און ער איז א איד. און אפשר גאר א שומר תורה און מצוות, און אלע קהילות טוען אים אינדארסן, פארוואס? ווייל ער האט צוגעזאגט צו זיי אביסל געלט. סאו רבותי, עטס עט האבן א שאלה ווער האט געברענגט היטלער אויף די וועלט? די אידן! יעדער ווייסט עס, זיי האבן געוועלט פאר אים. ווער האט געמאכט אמעריקע זאל אונטערגיין? אונטערגיין מיינט מען מאראליש, מען וועט נישט קענען וואוינען דא. ווער האט עס געמאכט?
די אידן! דער קענדידעיט הייסט. ר' קלמן יעגער. דער דוד גרינפעלד איז געווארן דער סי אי או פאר די גרויסע אידישע טשאריטי מעטראפאליטען. עניוועי איז ער איז געווארן דער גאנצער פירער איז האט ער איז געבליבן א פאזישען ליידיג פונעם קאנסילמען איז ער ר' קלמן יעגער לויפט אויפן פלאץ ווי ר' דוד גרינפעלד איז געווען.

גייט לויפן גאנזאלעס, יעצט איז ער נאר עפוינטעד אבער ער וויל לויפן, יעצט למעשה דער גאנזאלעס ער האט זייער קליינע קרעדענשעלס, ער איז געווען סתם אן עי די עי, ער האט געארבעט אין דעם דיסטריקט אטוירניס אפיס און יענעם דיסטריקט אטוירניס אפיס, למעשה. און די קהילות האבן אים שוין פארכאפט, און ווען ס'איז געקומען צו טשיילד מאלעסטעישאן איז ער געווען זייער ליניענט, לאידך גיסא האט זיך יעדער אויסגעלערנט מודה צו זיין, איז במילא איז שווער צו זאגן צו דאס איז זיין פאולט צו נישט. למעשה אונז דארפן האבן א שטארקן די עי. וואס זאל זיך נישט לאזן פון סאטמאר און פון די אלע חיות וואס זיי ווילן אז די פעדעפיילס זאלן קענען האבן א גוד טיים. יעצט איז דא א פֿינף און פֿופֿציק יעריגער איד דא אין ארץ ישראל און ער וואוינט אין איינע פון די חרדישע שטעט מען געט נאכנישט ארויס פונקטליך די אלע אינפארמעישן איז למעשה ס'איז דא אזא ארגענעזעישן ס'הייסט כח אדם אין ירושלים און מענטשן גייען דארטן און מ'שיקט זיי אויף דזשאבס. ער האט אויסגעפונען אלע אירע פערסאנעל אינפארמעישאן און נאך א שטיק צייט האט ער אנגעהויבן צו מאכן מיט איר קאנעקשאנס. סוף האט עס אריינגעצויגן אז ער האט שוין געטון מיט איר אסאך אסאך. ביטערע עבירות, און ס'איז נעבעך אן אומגליק, זי האט געזען זי האט נישט קיין ברירה מיט אים, זי קען נישט פטור ווערן ווייל די חברה זעצן זיך ארויף אויף דיר אוי אוי שווער פטור צו ווערן, בקיצור איז זי געגאנגען זי האט קאמפלעינט צו די פאליס אז זי איז געגאנגען פשוט זוכן א דזשאב און ער האט אויסגענוצט איר שוואכן מצב און ער האט איר צוגעזאגט ער האט איר געגעבן א גוט פלאץ צו ארבעטן, דערווייל האט ער פאר איר געמאכט אזאלעכע סרטים. דאס מיינט זי אזאלכע שמוציגע ווידיאוס, און נאכדעם האט ער אנגעהויבן צו שפילן מיט איר און אזוי ווייטער, יעצט איך פארשטיי נישט, אז ער האט אנגעהויבן דיר צו ווייזן פארנאגרעפי וואס ביסטו נישט גראד געגאנגען צו די פאליס, וויי דו יו געט קעריד עוועי ווייל ער האט דיר צוגעזאגט א דזשאב, בקיצור מען האט אים געטראגן היינט צו חקירה, עניוועי ער האט היינט מודה געווען אז ס'איז אלעס אמת. און ס'איז צרות. ער האט אויך האט ער דאך געמוזט עפעס פארשאפן א דזשאב האט ער געפעלטשט געוויסע מסמכים געוויסע ליגעל פעיפערס און ס'איז גוט ס'איז גוטע נייעס יעצט די משטרה ארבעט זאל טרעפן אלעס וואס זי האט קעגן אים און נאכדעם גייען זיי נאך ווייטער זוכן אויכעט. יעצט מען דארף אויך זייער וואטשן קינדער זענען אייביג אויף די פלאר זיי הייבן אויף זאכן אין די קאנטרי ס'איז א גאנץ יאר וואוינט נישט דארט ס'איז נישט אזוי זויבער א קינד אין ירושלים האט אראפגעשלינגען א שרויף. מען האט נישט געוואוסט וואס די סיבה איז, און דאס קינד איז נעבעך געשטארבן, נאכן טויט איז מען ערשט געוואויר געווארן אז עס האט אינטערנעל געבליט, האט מען געזען אז עס האט אראפגעשלינגען נעבעך א שרויף, מ'דארף זייער וואטשן מיט קינדער, זיי קענען אראפשלינגען אפילו א קוין אויכעט, עס איז זייער דעינדזשערעס. יעצט, עס איז ארויסגעקומען א ראביניקעל פרעס קאנפרענץ היינט דזשוליי די פֿיר און צוואַנציק טו קאנדעם זייעניסט אגרעשן אין על אקצא, אין דעם. קירכע, טרי פארטי פייוו פי עם אין פראנט אוו די יונייטעד נעישענס פירסט עוועניו און פארטי טוירד סטריט. און זיי האבן אינגאנצן פארגעסן אז דער רבי זכרונו לברכה האט ארויסגעווארפן די אלע וואס זענען געגאנגען פראטעסטירן ביי די יו ען. אין פתח תקוה איז געווען איינער וואס האט געוואלט הרג'נען א איד, אן אראבער, איז געגאנגען צו פיצא מען, ער האט אזא האלץ אויף וואס ער מאכט די פיצא, און ער האט יענעם אזוי צעמזיקט, נישט געקענט לויפן אין ערגעץ מען האט אים געכאפט היינט, דאס איז געווען נעכטן, היינט האט מען געשטאכן אן אראבער אויף טויט, אבער יענער האט געמיינט דער אראבער אז דאס איז א איד, געמיינט ס'איז א פרענק, האט ער געשטאכן אן אייגענעם ברודער, די משוגעים די נטורי קרתא, די כאפן נישט דער אראבער עט זיי איינמאל פונקט אזוי שטעכן אזוי ווי ער שטעכט אן אראבער, ס'האט מיר דערציילט א איד אז זיין טאטע האט געהאנדלט מיט פירות, ער פלעגט פארן אויף חברון קויפן די שענסטע פירות, פיגס דעיטס די זאכן און ער האט דאס געברענגט מיט א וואגן אויף ירושלים און ער פלעגט נישט פארן מיטן וואגן ער איז געפארן מיטן באס איין טאג האט ער פארשפעטיגט מיט פֿינף מינוט דעם באס און ער איז געבליבן אין חברון אויף ביינאכט דאס רעדט מען נאך אין די צוואנציגערע יאר בקיצור דער אראבער זאגט פאר דעם איד הער אויס איך גיב דיר איבער דא א פרייוועט בעדרום מיט א בעט זאלסט קענען שלאפן מיט אלעם כדי אז זאלסט זיין אויסגעשלאפן שוין. למעשה איז געקומען דער יונגעל פונעם אראבער און געזען איינער שלאפט דא אין דעם בעט, האט זיך אריינגערוקט אין בעט, איז דער איד האט דאך מורא געהאט אז באלד וועט ער נאך זאגן ער האט געמאכט משכב זכר מיטן זון הוא נאוז וואט, איז געגאנגען דער איד און ער איז ארויס פונעם הויז און ער האט געווארט אינדרויסן ביינאכט אונטער א בוים און ער האט געווארט ס'זאל ווערן אינדערפרי, קיצור דער אראבער האט געוואוסט ער האט געגעבן פאר דעם איד דעם בעט, איז געקומען אינמיטן די נאכט, נישט אנגעצינדן קיין לעכט, ויהי בחצי הלילה, האט געכאפט א שווערד האט דורכגעשטאכן דעם. ליטל דיד הי נאו ער האט דורך געשטאכן זיין אייגן קינד, איז למעשה ס'קומט אינדערפרי איז דער איד, מען האט אים געזען ווי ער זיצט דארטן אין גארטן און דער אראבער האט זיך געריסן דעם קאפ וואס ער האט געטון, זאגט דער איד פאר די אראבער דו פערד וואס דו ביסט ווען דו הארגעסט מיך אוועק האסטו דאך נישט דעם עידזשענט וואס ס'קויפט פון דיר די פרוכטן און פארטראגט עס אין אידישע געגנט, האט אים דער אראבער גענפערט אזוי, איך זוך נישט קיין געלט איך זוך אידיש בלוט. געהערט. און דאס איז וואס די נטורי קרתא מוזן פארשטיין. ווען זיי וועלן דאס פארשטיין וועלן זיי וויסן אז דאס איז נישט דער וועג וואס זיי טוען, איטס נאט סופאוזד טו בי דאן דעט וועי. דו ביסט ברוגז אויף די ציונים, פיין, אבער דער אראבער איז נישט דיין שותף ווייל דו זאלסט גיין מיט אים. אונז זעמער ברוגז אויף ציוניזמוס ווייל דער אייבישטער האט אונז געזאגט דריי שבועות און אונז האמיר עובר געווען אויף די שבועות. אבער ס'האט גארנישט אז דער אראבער איז גוט, ס'האט צו טון אונז האמיר גארנישט מיטן גאנצן ציוניזמוס פרשה. יעצט ס'איז אויך דא א ריטייערטע דענטיסט איין און אַכציק יאר און מען האט אים יעצט געטראגן אין דזשעיל ווייל ער האט מאלעסטעט מיידלעך ווען ווען זיי זענען געווען אונטער געז, געז מיינט אז זענען געווען מען האט זיי געגעבן איינשלעף, כ'האב ענק שוין לאנג גערעדט וועגן די דענטיסט, מען דארף גיין מיט די קינדער און מען דארף זיצן אינעווענדיג און נישט זיצן ליינען א בוק אינדרויסן.

ער האט מיך אויך געהארגעט, איך בין געווען אלט עלף צוועלף יאר און ער האט מיך געטאטשט, ער האט מיט מיר אויך געלערנט און ער האט מיך געטאטשט און איך בין געהארגעט, ער הייסט משה אלי' טייטלבוים, און שטעל דיר פאר, אויף אזאלכע מנוולים איז געגאנגען ווינער רב און האט מיך אנגעקאלט איך זאל אים שוין אראפ נעמען, פרעג איך אים פארוואס זאל מען מיר, פארוואס זאל איך אים אראפ נעמען, זאגט ער ווייל איך הייס אזוי, פרעג איך אים ווער זענט איר, זאגט ער איך בין דעת תורה, איר הערט וואס דא טוט זיך, אונז האבן שוין א דעת תורה וואס ער צווינגט. איך איך זאל אראפ נעמען האב איך געפרעגט דעם דעת תורה זאג מיר ס'איז תורה מיט א ה' צו מיט אן אלף זאג איך איך פארשטיי אז איר האט גערופן ווייל איר זענט מיין רב איר לאזט מיך דאווענען ביי אייך אין שול ווען קיינער לאזט נישט למעשה האט איר זיך דאך אויפגעפירט ווי דער זעלבער הונט ווי אלע רבנים נאך מער זאג איך אים איך האב דאך געדאווענט אין די קליימער סטריט שול האסט דאך מיך ארויס געווארפען פון דארט מיט דאגיס יעצט רופט איר מיך איך זאל אים אראפ נעמען און איר זענט דעת תורה און איך בין אייך מחויב צו

צו רבנים, אונז האמיר די רבנים טיף טייער אין דר'ערד, ווען ווינער רב זאל וויסן וואס איך האלט פון רבנים וואלט ער געזאגט אימא יתירה, ער וויל אפילו נישט רעדן מיט מיר, איז למעשה דאס מיינט אז ס'וואקסט נישט א בוים אין הימל, ס'איז נישט מ'האט זיך אנגעטשעפעט דא אויף דעם שיעלע טייטלבוים, נע ס'איז אלעס אמת. נאר אזוי ווי ער איז שיעלע לייפער, איז ער אן איידעם פון ר' משה ניישלאס, און ער האט אפאר טאלער ווייל ער דרוקט די ספרים. הויז ואדמו"ר איז במילא מיינט ער אז ער מעג מענה זיין בחורים און הי קען געט עוועי וויט איט און עס איז נישט אזוי נאובאדי איז געטינג עוועי וויט איט ס'וועט נעמען צייט מ'וועט אנקומען צו אים בעזרת השם אויסער דעם וואס דא אין די קאמיוניטי האט ער מער נישט קיין פנים ווייל אונז האבן פאר יעדן איינעם פארציילט וואסערא חזיר ער איז און מ'דארף זיך וואטשן פאר אים פשוט נישט אלס לשון הרע פשוט מ'דארף זיך וואטשן פאר אים ווען ער טרעפט דעם בחור ערגעץ אין א ק, עס איז גענוג א גרויסער בראך, ער האט אים נישט געטראפן אין א מקווה, מען האט אים באצאלט שווערע געלטער, פערציג פופציג דאלער א שעה צו לערנען מיט אים פרייוועט. און אזא בחור גייסטו אביוזן? ביסט דאך די גרעסטע פארברעכער, וויאזוי שטייט דארט אין די נביא זאגט שתים רעות עשו, צוויי שלעכטע זאכן האט מען געטון, קודם מ'האט מכשיל געווען א בחור מיט משכב זכר און מיט אנדערע חטאים, און נאכדעם דער איז געווען דער בחור וואס דו קענסט אים נישט, ער האט נישט מיט דיר, ער טראסט דיר נאר ווייל זיין טאטע צאלט געלט אז ער זאל לערנען מיט. שטאט צו לערנען גמרא תוס' האט ער געלערנט הלכות סעקס, יא יענער ווייסט זיכער וואס דאס הייסט משכב זכר, שא ס'גוט ס'פארט ס'פארט גוט ברוך השם. יעצט ס'גייט קומען שבת נחמו, שבת נחמו איז דאך דער עולם צולאזט, דער אייבערשטער זאגט נאך אזא תשעה באב איך ברענג משיח מיט נאו פראבלעם, מ'געט א קוק אן וויאזוי מ'פירט זיך אויף שבת נחמו, זאגט ער ניין כ'האב א טשעינדזש אוו מיינד כ'וויל נישט, נישט חלילה דער אייבערשטער טוישט די מיינד, אונז פיר מיר זיך אזוי אויף אז דער אייבערשטער זאל זיך טוישן די מיינד, יעצט וואס איך וויל מיט דעם זאגן איז, הייבן הייבט זיך עס אן נישט ביי די עלטערע מענטשן און די אינגעלייט, ס'הייבט זיך אן ביי די בחורים. ווען איך האב געלערנט אין קעמפ איז נישט געווען אזא זאך אז מען זאל קענען אהיים פארן שבת נחמו, מ'האט גאנץ זומער האט מען געוויסט מען מוז זיצן אין קעמפ. היינט די ישיבות, זיי ווילן דאך זיך איינשפארן א שבת, איר ווייסט וואס קאסט א שבת פאר א קעמפ, איז ווילן זיי זיך איינשפארן, אלעס איז דאך היינט פיינענס. שיקט מען יעדן אהיים. איז דא טאטעס וואס זאגן איך בין אין קאנטרי איך האב נישט וואו צו נעמען מיין קינד, אנדערע זאגן איך בין אין איך ווייס אין א האטעל אויף זומער, אנדערע זאגן איך האב א קליינע באנגעלאו און ס'קומען דארטן אסאך פרעמדע מענטשן, איך מיין איך קען נישט אריינעמען די אלע שוואגערס מיט די איידעמען מיט די קינדער, באט נאובאדי ריעלי קעירס. איינער קעירט אז ס'איז דא א פראבלעם? נאו! עד כדי כך אז טאמער ווילסטו נישט אהיים נעמען דיין זון, זאגט מען דיר זאלסט וויסן דיין זון איז דא אין. קער, נאובאדי איז אחראי אויף עס, פארוואס זאל מען נישט צושטעלן אז ווער ס'וויל נישט אהיימפארן זאל קענען בלייבן אין קעמפ? אזוי הייבט זיך אן דאס רשעות פון די הנהלה, מען זאגט די הנהלה מוז האבן וויקעישאן, זיי פארן ארויס א וואך פריער און זענען דארט ברוך השם און זיי פאשען זיך א גאנצן זומער, כ'האב אמאל געזאגט ווען די קעמפ וויל טון א חכמה זאלן זיי וועגן יעדע מענטש וואס ער קומט אין קעמפ און זאלן אים וועגן פארן זומער און נאכן זומער, וועסטו זען וויפיל ער וועט הי האו מאטש וועיט הי געינד. דאס אלץ אויפן חשבון פון די ישיבה, נישט וואס ס'איז ביי איינעם א גרויסער גליק צו געינען וועיט, אבער ער האט זיך גוט אנגעגעסן, איז למעשה זאגט מען אלע קינדער מען גייט אהיים פארן, יעצט א וואך פריער איז מען שוין אינדערהיים, די יאר געפאלט זיך אינמיטן די וואך תשעה באב, עס פלעגט זיך געפאלן לאמיר זאגן אין א זונטאג טאג, פלעגט זיין א מחיה, ווייל דאנערשטאג איז מען שוין אהיים געגאנגען, ווייל פרייטאג איז דאך שוין ווי מען זאגט ערב ערב תשעה באב און נאכדעם שבת און זונטאג און מאנטאג איז מען צוריק געווען אין קעמפ, און נאכדעם הייבט זיך גראד אן דעם רבי'נס יארצייט. גערעכט. געט זיך אויך א געפארעכץ און א געקומעכץ. דאס אלעס פירט אן די הנהלה. און ממילא אז די הנהלה פירט עס אן איז עס א גרויסער פראבלעם. יעצט, זיי זאגן זיי דארפן האבן וויקעישן. איך האב ענק שוין פארציילט, איך האב א קרוב משפחה וואס איז א מגיד שיעור אין סאטמאר. איך פלעג אים אלץ געבן עקסטערע צוואנציג צו דרייסיג דאלער א חודש, ווייל שטייט אין ש"ך אז מ'געט שכר לימוד, אז מ'צאלט חודש געלט איז עס מסוגל אז די קינדער זאלן מצליח זיין אין לערן. און שוין. מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט אויכעט דאס אזוי ערליך איינהאלטן יעדן ראש חודש איז געווען אן ענוועלאופ פארן רבי, עניוועי איז געט מען אים א טיפ ער זאל ווי מען זאגט דאס ער זאל קענען האבן, אבער איך האב אמאל געבעטן מיין זון לערנט דארטן איך האב געזאגט זע אהער זע אהער זע אהין זאגט ער הער מיך אויס איך דארף אפזאגן א שיעור די מינוט איך זאג אפ דעם שיעור האב איך יעדן אין בוידעם. ס'איז א נייע סיסטעם געווארן, ער זאגט אפ א שיעור און ער וואקס אוועי. יעצט ווי איז דא איינער וואס ער בלייבט מיט דעם בחור איבערן טאג ער זאל זיך קענען אויסרעדן א פראבלעם, נישט סעקשועל אביוז, סתם א פראבלעם, ס'גייט עפעס נישט, אינדערהיים האט ער עפעס א פראבלעם, איך דענק איך האב געלערנט אין ארץ ישראל אין וויזשניצער ישיבה, און ס'איז געווען עפעס מיין מאמע עליה השלום האט געדארפט דורכגיין עפעס א פראסידזשער, איז אבער כ'האב געהאט דעמאלטס איז געווען אידן וואס כ'קען, כ'קען צו זיי רעדן. האסט געקענט רעדן קודם כל צום רב אליין צוגיין דעמאלטס ר' משה'לע ס'איז געווען זיי האבן זיך געדרייט אין די ישיבה עס איז געווען א איד וואס איז אוועק איך בין דא געווען פסח פאר פסח מיין איך איך האב געהערט אז ער איז דעמאלטס אוועק ר' יודל פעדער א איד וואס האט געהאט צען צוועלף קינדער פלעגט זיצן אין די ישיבה אפאר שעה א טאג און א בחור האט געהאט א פראבלעם האב איך אים געזאגט הער אויס איך קען נישט צולייגן דעם קאפ מיין מאמע גייט דורך עפעס א פראסידזשער א מעדיקל פראסידזשער איך ווייס נישט איך בין באזארגט האט ער בארואיגט און ער האט מסביר געווען אז רוב חולים זענען לחיים, דארפסט דיך נישט זארגן. די אלע זאכן איז היינט נישט דא. דער מגיד שיעור זאגט כ'האב דיך אין דר'ערד, שטעל דיך אויפן קאפ, איך דארף דיר זאגן דעם שיעור, איך האב אפגעדאווענט דעם שיעור. און דאס איז דער גרויסער חורבן פון די ישיבות, זיי זענען געווארן ראובאטס און זאמביס. ס'איז נישט דא קיין געפיל, ס'איז נישט דא קיין איינער זאל זיך קענען אויסליידיגן די הארץ. א בחור דארף א שידוך טון, ס'איז נישט דא צו וועמען ער זאל רעדן, ער וויל זיך דורכשמועסן אן ענין, ס'איז דא זאכן וואס ס'שטערט אים. ס'איז נישט דא די זאכן, און דאס איז דער חורבן, די ישיבות זענען געווארן געלט חברה און דעטס איט, מען נעמט געלט, מען לאזט נישט אראפ קיין שכר לימוד, מען האט געהעכערט יעצט יעדן איינעם איך ווייס מיט וויפיל געלט, נישט קיין חילוק פון ווי זאל ער עס נעמען, און מען זאגט דו ווילסט נישט? ווארפט מען דיך ארויס, האסט נישט צו צאלן גיי ווייטער, מאידך גיסא ווען איינער שיקט א קינד אין קעמפ, נישט לאמיר זאגן ביי די ארוינים, זאגן זיי אנטשולדיגט קענסט דיר זוכן א נייע תלמוד תורה אויכעט, סאו דאס איז דאבל סטענדערדס, מען זאגט דעם קינד אז זאלסט אהיים פארן און דאס קינד זאגט איך וויל נישט מיין טאטע האט מיך נישט ווי צו שטעלן דעם שבת, זאגט מען דו מוזט אהיים פארן, סאו די גאנצע קאראפשען גייט זיך אויפהערן, ווייל וואס איך זאג ענק יעצט ווייסט היינט די יונייטעד סטעיטס גאווערמענט פונקטליך. אהרן האט זיינע פראבלעמס געהאט מ'האט אים צוגענומען די לאנטש פראגרעם איך ווייס נישט איך מיין אז ער גייט שוין נישט האבן מער אפילו מ'גייט ענק אלעס צונעמען עטס זאלטס אלע צושפארן עטס קענטס עס נישט טראגן שפארט צו אונז האבן מיר נישט קיין פראבלעם מיט דעם אין די גאס העט מען נישט גיין מ'העט זאגן די גאווערמענט געב אונז א בילדינג שטעל אונז אויפן פלאץ און אונז מיר פירן אונזער אייגענעם בודזשעט און די גאווערמענט העט צוהעלפן. ווען איך זעה זאלי קאך האט ארויסגעווארפן איך ווייס נישט וויפיל בחורים געגאנגען איינער האט זיך צוזאמגעשטעלט די מייזעלס מ'האט געמאכט א שיינע ישיבה אין קענעדיקעט האבן זיי יעצט א שיינעם זומער פלאץ ס'איז געענדיגט דאס אני ואפסי עוד דאס איז נישט דא מער מענדעלע דער ר' מוישעלעס דער האט זיך געמאכט אזא בענד און ער איז געווארן טאטעל משוגע דערפון ער קען נישט עסן געווען א פרעסער ער קען אויפעסן א קאטשקע מיט א האן אויף א סאפער ער קען נישט און וואס איז געווארן? איז ער משוגע געווארן? איז דא אסאך מענטשן סיי אין אלעד און סיי דארטן אין בני ברק וואס האבן ארויסגענומען די קינדער פון זיין מוסד, דארף מען נאך האבן נאך א משוגענעם אויכעט? נא נא, ס'איז געווען גענוג ווען ער איז געווען א רשע, יעצט איז ער שוין געווארן א משוגענער רשע, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם, שיק די קינדער אהיים, דו הרג'סט אפ דעם גאנצן זומער. יעצט, מ'האט געזאגט מ'קען נישט אין די קעמפס, מ מ קען נישט, מ'מוז פארן אין קעמפ, מ'קען נישט בלייבן דא אין שטאט, מ'האט צוגעשפארט אלע אכטע און ניינטע קלאס, פארוואס? ווייל יעדער מוז פארן. ווייל דאס איז די רעוועניו פון די קעמפ, פארשטייסט? נישט ווייל זיי האבן דיך אינזין. האבן זיי פארקויפט רעלידזשען, זיי האבן געזאגט ניין דער בחור העט זעהן אין די גאס וואס מ'טאר נישט, און ממילא מוז מען פארן. איך פארשטיי דאס איז זייער גוט, אבער כ'וויל דיך פרעגן א שאלה, אויב דאס איז דער אמת, נו פארוואס שבת נחמו מעג דער בחור יא זעהן וואס מ'טאר נישט? און דאס איז וואס איך טריי מסביר צו זיין, דער עולם וואס זעהט אז ענקער חינוך איז א דבר והיפוכו, ווען ס'קומט עטס זאלטס מאכן געלט, יא דעמטס מוז מען, דער אייבישטער האט געהייסן אזוי, שטייט אין די תורה און אלעס, דער רבי האט עס געזאגט, דאס איז א חלק פון די זאך, און ווען ס'קומט נישט עטס זאלטס מאכן געלט איז אלעס אויסגעשפילט. און דאס איז זייער שלעכטע נייעס. פארוואס זאל מען נישט לאזן א כיתה פון יעדע כיתה דא אין די שטאט? פארוואס מוז יעדער פארן אין קאנטרי? נישט יעדער קען עס אפארדן. און נישט יעדנס קינד וויל פארן אין קאנטרי. נישט יעדער וויל ווערן געביסן פון מאסקיטן א גאנצן טאג. נא גארנישט. צו דעם וועט אויך נעמען אן ענדע. איך זאג ענק, אלעס גייט נעמען צוביסלעך אן ענדע. אהרן הער איך באקומט שוין נישט קיין לאנטש פראגראם מיליאנען דאלער שאדן געהאט. אזוי הער איך, כ'ווייס נישט צו ס'אמת צו נישט. יעצט ווייסט מען ווער ס'האט אים גע'מסר'ט. ער האט געמיינט ער קען זיך ארומשפילן מיט יעדן. קענסט זיך נישט ארום שפילן מיט יעדן, די סוף גייט זיין יעדער גייט אלעס מסר'ן, קוק די קינדער, זיי מסר'ן די אייגענע טאטעס, ס'איז לעבעדיג געווארן, און מ'וועט מסר'ן די ראשי ישיבות, וואטש און סי, יעצט גייען אסאך מענטשן אין קאלידזש, איך שיק זיי, און מ'זאגט זיי אז זייערע פראגרעמס זענען עקזאסטעד, זיי האבן שוין אויסגענוצט, יעצט גייט זיין מלחמות מיט די ישיבות, געב עס צוריק, האסט אונז נישט געלערנט גארנישט, האסט סתם געפאקעטעד די מאני, וואטש און סי, די גאנצע קאלידזש פראגרעם גייט אדער אונטערגיין, אדער גייען זיי מוזן צוריקצאלן פאר ס'קומען אין קאורט. אז וואנס ס'וועט אנקומען אין קאורט גייט מען זיי איינזעצן אויכעט, נישט אז מ'וועט עס הייסן צוריק באצאלן, נישט פארן בחור, די גאווערמענט גייט זאגן געב מיר צוריק, דו האסט גע'גנב'עט, וואס האסטו געלערנט מיט זיי? גארנישט, זיי האבן געזעצן אין שיעור ד', זיי האבן גערייכערט מאראוואנע, צו זיי האבן געארבעט א האלבן טאג? סאו ווער מאכט דעם גרעסטן חורבן פון שבת נחמו? אנגעהויבן פון די ישיבות, וואסארע שיינע רעכט איז דאס מ'זאל נעמען יעדן בחור און אים אהיימשיקן בעל כרחך? און מען זאל אפילו נישט לאזען בלייבן, ס'איז אנבעליוועבל. און דער עיקר איז מען האט א מלחמה מיטן סמארטפאון אז מען טאר עס נישט אפילו ווען איינער ברויך עס פאר פרנסה, מיט זיך ארום רייסען, זארג דיך נישט ס'וועט זיין דא זיך צוריק צו שלאגן, מ'איז ביזי מיט מיליטער אין ארץ ישראל, ס'איז דא מענטשען זיי האבן נישט אזוי גוט פארשטאנען זיי האבן געמיינט אז איך האלט מען זאל גיין אין מיליטער, איך טריי נאכאמאל מסביר צו זיין, מיליטער איז די ארגסטע סעלושען, איך האב דאס אייביג געזאגט, נאר. ליידער קיינער קוקט זיך נישט אום אויף די חברה וואס האבן נישט וואו צו גיין אין א ישיבה, און זיי דרייען זיך אין די גאסן נעבעך, און דאס איז די ארגסטע בראך, סא זאליקא זאל זיך אפלאזן פון די פראנצויזישע בחורים און ער זאל אריינקוקן וואס טוט זיך דא ביי אונז, ס'איז דא זייער אסאך קאמפלעינס און מען דארף זייער אסאך זאכן בעסער מאכן. שוין, יעצט לאמיר אביסל זאגן וועגן ניו יארק סיטי וואס ס'גייט פאר, ס'איז געווען א מאמע מיט צוויי טעכטער, א עלף יעריגע און א פערצן יעריגע, און די מאמע איז געגאנגען מיט זיי אינעם טרעין, און אין די פירסט עוועניו טרעין און דארט איז געווען אינמיטן טאג סאיז געווען אסאך מענטשן סאיז געווען צוויי פי עם און סאיז געווען א מענטש האט זיך אראפגעזעצט צווישן די צוויי מיידלעך און האט אנגעהויבן צו וואטשן אויף זיין קליינע קעמערע דארטן אויף זיין מסתמא סמארט פאון האט אנגעהויבן צו וואטשן פארן מאוויס און די מיידלעך האבן עס געזעהן זיי זענען גראד אוועק געלאפן כ'האב אייך שוין געזאגט. א מיידל איז א הייקלע זאך, אפילו א גוי'טע, נאובאדי לייקס דיס קיינד אוו חאזעריי, ס'איז דא קינדער וואס זיי ווערן גערעיפט, ס'זענען גוי'שע קינדער, זענען זיבן אכט ניין צען און עלף יאר, זיי קענען עס נישט אראפשלינגען, איי ע ביי אים איז דאך נישט דא ווי מען זאגט, אלרייט גילוי עריות איז איינע פון די שבע מצוות בני נח, אבער פארשטייסט, ס'איז דאך דאך אזוי, ער טוט דאך אלע אנדערע זאכן און ער האט נישט קיין מורא, נאר וואס דען מיין צו טאטשן פרייוועט. פארטס פון די באדי, דאס איז אזא מין טאטש, ס'נעמט אראפ א מענטש פון די גלייכגעוויכט. עניוועי, שפעטער איז ער געגאנגען, די מיידלעך האבן זיך אויפגעהויבן זענען געגאנגען צו אן אנדערע סיט, איז ער נאכגעגאנגען, און האט זיך אראפגעלאזט די הויזן, און האט אנגעהויבן זיך צו שטופן קעגן איינע פון די מיידלעך, און כאטשיג די מאמע איז דארט געווען, עס איז געווען דארטן א פולע טרעין מיט מענטשן, בקיצור, ס'איז געווען א עקל. דער סוף איז געווען אז זיי זענען אראפגעגאנגען ביי קריסטאפער סטריט און סעווענט עוועניו, און דאס איז אין גרעניטש ווילידזש, און דער מענטש איז זיי נאכגעגאנגען. קיצור זענען זיי געגאנגען דארט אריין צו א סטאר און זיי האבן פארציילט און גערופן די פאליס. למעשה איז ער אוועקגעלאפן. דער מענטש איז בערך אין זיינע פערציגער יאר, ער איז פינף פיס אכט און ער וועגט בערך הונדערט און אכציג פונט, און ער איז געווען געדרעסט אין א רויטע שארטס, די הויזן איז געווען רויט, און א בלעק טענק טאפ. בקיצור, איר פארשטייטס? אבער דעבלאזיא זאגט אונז אז קריים איז דאון. שאור. כ'האב יעצט באקומען א ידיעה אז העלבראנד'ס טאכטער איז אוועק און מ'גייט זי לייגן לעבן איר טאטן, און ווער ס'געדענקט פאר פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן האב איך געזאגט, אונז זעמער ביזי מיט פראנצויזישע קינדער, מיט פארטריקאנער קינדער, מיט אלעס זעמער ביזי, נאר נישט מיט אייגענע. כ'האב געזאגט ס'דארף אראפפארן אפאר ערנסטע דאקטוירים. און דיפראגרעמען די קינדער, דאס מיינט. צוריק צו מאכן אויף א נארמאלן פראגרעם, ארויסנעמען די אלע משוגעת'ן מיט די רישות וואס מ'האט אין זיי אריינגעלייגט, און זיי צוריקברענגען צו ריאליטי, האב איך ענק געזאגט פאר צוויי וואכן צוריק אז מ'האט מיך אפגעקאלט פון דארט, פון גראטעמאלע, הערסט? אמאל האט א איד נישט געוואוסט וויאזוי מ'זאגט עס אפילו, און. די מאמע, די וואס איז יעצט געשטארבן, זי האט איבערגעלאזט היבשע פאר יתומים נעבעך, דאס א טאכטער פון העלבראנץ, האט געטענה'ט אז זי האט נישט צו געבן פאר די קינדער צו עסן, און בסך הכל גייען די קינדער אין גארביטש און זיי זוכן צו עסן, כ'האב ענק געזאגט אזוי ווי אין אלע סענטערן אין סאוט אמעריקע, מען קען זעהן. די ארימע גייען ביי די גארביטשעס פון די רייכע און מען עסט ארויס פון גארביטש און כ'האב געבעטן מ'מוז עפעס טוהן מ'דארף ראטעווען יעצט איז די מאמע פלוצלינג געשטארבן און דעטס איט אדער האט זי זיך אווערדראגט אז זי האט געזעהן ס'איז נישט קיין תכלית אדער איז זי געשטארבן פאר הונגער זאגן זאגן זיי אז ס'איז געווען א עלערדזשיק ריעקשאן לאמיר זאגן ס'איז געווען אן עלערדזשיק ריעקשאן דאס איז דאך א טוירד ווארלד קאנטרי ס'איז נישט דא קיין נארמאלע דאקטוירים דארט עניוועי שוין דעטס איט נפטר פיפטער אבי געזונט. און דער עולם מוז אנהייבן צו זעהן אז אונז האמיר נישט קיין אינפראסטראקטשער פאר אונזער גאנצע קאמיוניטי. האמיר אפאר משוגעים וואס זיי פירן און זיי פירן עס אין דר'ערד. אזא קולט האט מען קיינמאל נישט געטארט צולאזן. און איך זאג אייך נאכאמאל, די אלע רעבעס איז די זעלבע קולט. איך זעה נישט וואס דער סקווערער איז אנדערש אז ער קען שיקן רוצחים פארברענען ראטענבערג און אנדערע צרות וואס דער מענטש האט שוין אנגעטון. ווען איך בין אים געגאנגען זאגן אז הערשי ברייער האט מטמא געווען א קינד ער וויל זיך נעמען דאס לעבן, האט דער שייגעץ, דער רויטער חזיר שייגעץ מנוול געטון אז ער האט געפרעסט עפעס א באטן וואס ער האט אונטערן טיש און עס איז אריינגעקומען די כולל יונגעלייט, זיי האבן מיך געוואלט שלאגן. זיי האבן געהאט א בענקל גרייט מיך צו ווארפן אין קאפ זאג איך דעם רבי'ן, רבי, איינער לייגט א הענט אויף מיר איז דא די fbi די נעקסטע פינף יאר גייען זיי זיצן ביי אייך דא אין שטעטל. האט דער שייגעץ זיך דערשראקן, האט ער א ווינק געטאן מיט די הענט און יעדער איז אוועק געגאנגען, דאן זאגט ער, רב נחום זעץ דיך אראפ, איך דארף האבן דו זאלסט זאגן רב נחום, איך האב מיך נישט אראפ געזעצט, דו שייגעץ דו לאו-לייף, איך זעה נישט מיט וואס ער איז אנדערש ווי העלבראנץ, ווייל ער איז א רוסישער פויער און יענער איז א, איך ווייס, א סאברע, צו פון ווי ער קומט, א פרענק, עניוועי, איך בעט נאכאמאל דעם עולם, מען דארף ארויף פארן דארט, מען דארף ראטעווען די קינדער, מען דארף זיי צוריק ברענגען צו ריאליטי וויפיל מ'וועט נאר קענען. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז א וויכטיגע זאך, האב עס שוין אמאל געזאגט, אבער איך האלט אז ס'איז זייער וויכטיג, כ'האב ענק שוין געזאגט אז די פעדאפיילס ווייסן וויאזוי צוצוקומען צו אונזערע קינדער זייער גוט, איז ס'איז דא די מעשה אז א א טאטע און א מאמע האט אנגעזאגט פאר א קינד, טאמער איינער קומט דיר עפעס זאגן אין אונזער נאמען זאלסטו פרעגן וואס איז די סיקרעט קאוד, ס'איז דא א פעסווארד. מיט אנדערע ווערטער אונז געבמיר דיר א פעסווארד טאמער יענער קען נישט דעם פעסווארד האסטו גארנישט מיט אים. יעצט א סטרעינדזשער איז צוגעגאנגען צו אן אכט יעריג מיידל און האט איר געפרעגט צו זי וויל קומען מיט אים, האט זי געזאגט ניין, האט ער געזאגט הער אויס קום שוין מיט מיר ווייל עפעס איז געשעהן מיט דיין מאמען און זי האט מיך געזאגט איך זאל דיך קומען אויפפיקן, די מיידל האט גראד געפרעגט דעם סטרעינדזשער אפשר קענסטו מיר זאגן מיין פעסווארד, דער מענטש איז געווארן זייער דערשראקן און קאנפיוזד און ער איז אוועקגעלאפן אן דעם מיידל. יעצט זי און איר מאמע האט עגריד אן א פעסווארד, אין קעיס עניטינג עווער קאמס אפ איינער וויל דיך אויפפיקן צו וואס וואטעווער, זאלסטו וויסן אז מיט דעם קענסטו סעיוון דיין קינד'ס לעבן. ס'איז זייער וויכטיג אז יעדער זאל האבן אזא פעסווארד. נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, אז משה טורנער דרייט זיך דארטן ביי די קברים דארטן צווישן דעם רימעניצער און צווישן די אלע אנדערע וואס זיי ליגן אין מאנסי, ס'איז מורא'דיג וויכטיג אז די חברה קדישא זאלן פארטרייבן פון דארטן, ס'איז נישט קיין פלאץ פאר אים. יעצט פאריגע וואך אז ס'איז געווען דער קאסינער רבי דער חזיר, ס'האט באצאלט פאר א בחור גרויס געלט, ווען נישט וואלט ער געווען געגאנגען אין דזשעיל, האבן מיך אנגעקאלט מענטשן אז דער פארשעי'ער זיין ברודער איז אויך געזעסן ביי די אסיפה און ער איז דער זעלבער חזיר, אבער איך האב זיי געענטפערט איך ווייס, האב מיך ארומגעשלאגן מיט אים און איך האב געזען אז מ'זאל אים צושפארן די תלמוד תורה, אונז ווייס מיר דאס אלעס. דאס איז חברה רשעים און רוצחים, דעטס אלל דעי אר, און נואפים. נו כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, האב באקומען א קאל אז אין בעלזער קעמפ האט מען אריין גענומען איינעם ס'זאל ארבעטן א גרוש. ס'א חוצפה שאין כמוה, כ'האב מסביר געווען אז מ'טאר נישט נעמען נישט קיין גרוש און נישט קיין בחור, ווייל פארשטייסט דיך אליינס, ער דארף דאך האבן זיינע באדערפעניש און כאפט ער זיך עס אן און נעמט זיך אויס, ער נעמט עס אויס צו די קינדער. ס'א חוצפה שאין כמוה. נו. איך בין שוין דערגאנגען, בעלז איז אזא שמוץ הויז אזוי ווי סאקמער, און אלע זענען די זעלבע, און קיינער וועט נישט ארויסווארפן זיינע מענטשן פאר וועם ער האט מורא, און כאטשיג מען האט מיך געזאגט בעלזער רב האט פאר קיינעם נישט מורא קען אריין געבן א פסק פאר זיין זון אינמיטן ברבים אויכעט פאר אהרן מרדכי'ן אבער דאס איז באלאוני. ער האט אויך מורא, ער ווייסט אויך מיט די פיר ברידער נישט צו טשעפענען, ער ווייסט אויך מיט וועם ער טשעפעט און וועם ער טשעפעט נישט, ער האט נישט געוואלט ארויסווארפן דעמאלטס ווען ס'איז געווען די פרשה מיטן אשת איש פון וואס איז געפארן נעבעך אויף אלבעני, בראנער, ברענער, האט ער אויך האט אים נישט געוואלט ארויסווארפן נאר געברענגט גרויס געלט, און וואס איז געווען דער סוף? הע, דער סוף איז געווען אז די אינגעלייט זענען אריין און זיי האבן געזאגט רבי אדער ער אדער אונז, אזוי דארף מען יעצט אויך טון. טאמער לאזט דער רב איבער אזא שמוציג הויז בלייבט עס אויף אייביג. און נאכדעם האב איך געוואלט זאגן נאך א זאך, נאך א יונגערמאן האט מיך אפגעקאלט האלט אין איין קאלן אז די מקווה אין ווילימסבורג איז אויכעט נישט אסאך בעסער, מען דארף ווארטן שעה'ן, איינער קאלט מיך אפ ער האט געדארפט ווארטן ביז באלד צוויי אזייגער זיין ווייב זאל אהיים קומען, דאס איז ריכטיג? כ'מיין בסך הכל איך בין נישט יעצט אין ניו יארק, אבער כ'ווייס ביי ענק איז אויך די זמן בערך ניין דרייסיג א פערטל צו צען. פארוואס זאל א פרוי דארפן אהיים קומען צוויי אזייגער? און ווער איז רעספאנסיבל אז דער יונגערמאן רייבט זיך אויס ביז ער ווארט אויפן ווייב? העי לעטס בי ריעליסטיק, איטס העפענינג! שעים אן יו אל! ווילימסבורג ס'די זעלבע זאך, און אין לאנדאן לאכן זיי זיך אויך אויס, זיי האלטן נישט אז זיי דארפן פאררעכטן, נו נו. זיי האבן זיך נאך באהאלטן מיט זייערע ענגלישע פונטן. יעצט די רבנים זעהן דאך זענען נישט גוט געפארן, קודם האבן זיי אומגעברענגט אונזער גאנצע קאמיוניטי, און ס'נישט דא קיין יושר צווישן זיי, ס'איז ממש איז א לצנות וואס ס'גייט פאר, און דער עולם כאפט נישט אז דער גאנצער ענין פון תשעה באב אויף חורבן בית המקדש, דער אייבערשטער האט אונז ארויס געשטויסן פון ארץ ישראל אזוי ביטערליך, איז דער עולם כאפט נישט אז א גרויסער חלק האט צו טון מיט בין אדם לחבירו, וויאזוי וויינט דארטן דער נביא. און אין הפטורה, סבאך מהול במים, מען האט אויסגעמישט די ברוינפן מיט וואסער, און האסט עס פארקויפט, און די אלע זאכן וואס מען האט געטון, מען האט געפעלטשעוועט די גאלד מיט די זילבער, עס האט זייער אסאך צו טון מיט דעם, מען דארף, בין אדם לחבירו דארף מען מתקן זיין, עס איז זייער וויכטיג. יעצט די רבנים קאלן מיך אפ, זיי הייבן אן מסביר צו זיין אז. זאל נישט ארויסגיין אז מען זאל מעגן האבן א סמארטפאון, איך האב שוין גערעדט דערפון די וואך, אבער זיי האלטן אין איין קאלן, איך וויל ענק עפעס זאגן, די אידישע רעלידזשען איז נישט געבויעט אויף סמארטפאונס, ווייל אונז האמיר א תורה שוין באלד דרײַ טויזנט יאר און עס איז נאכנישט געווען קיין סמארטפאון, סאו אבוויעסלי יור אלל דעדלי ראנג. נאכדעם זאגט מען רב אבער דו מוזט פארשטיין, דו ביסט א כח, מענטשן הערן דיך, מענטשן זאגן, הרב נחום זאגט אז ס'איז נישט געפערליך, האב איך געזאגט נאכאמאל, איך האב קיין מענטש נישט געזאגט ס'איז נישט געפערליך, איך האב געזאגט אז ווער ס'דארף עס נישט דער זאל עס נישט האבן, כ'האב אויך געזאגט אז מען האט נישט קיין רעכט ארויסצואווארפן קינדער ווייל דער טאטע האט א סמארטפאון, און מען האט אויך נישט קיין רעכט ארויסצואווארפן קינד ווייל דער טאטע שניידט זיך די בארד, דאס איז ממש זאכן וואס עטס טוטס אייגענע הלכות מיט אייגענע שלחן ערוכ'ער, מיט אייגענע ד' מיסות בית דין, יעצט, כ'האב געזאגט יעצט פאר א רב די וואך, איך וויל דיך פרעגן א זאך. איך האב א סמארטפאון, דו זאגסט איך ווער נכשל מיט ריאות אסירות, פיין, לאמיר זאגן אז ס'איז אמת, לאמיר זאגן אזוי, לאמיר דיך אבער עפעס פרעגן, דו מוזט פארשטיין אז די אינדזשוימענט וואס א בחור און א אינגערמאן האט אין א מקווה, הונדערט סמארטפאונס ברענגען אים נישט דעם מין אינדזשוימענט. ער זעהט חברה ווי ס'הענגט זיי די פיפיקעס, ער זעהט חברה ווי ס'הענגט זיי די באלס, ער זעהט חברה ווי זיי קריגן א קישוי אבר, מ'זעהט יונגעלעך און בחורים ווי זיי לויפן ארום מיט חרבו שלופה בידו מיט א קישוי אבר, מ'קוקט און מ'וואטשט, איך גיי דאך נישט אין די מקווה'ס, אבער ווען כ'רעד דערפון זאגן מיר מענטשן איר ווייסט ווי גערעכט איר זענט, אין די מקווה אליינס טרויט זיך שוין קיינער נישט זיך אפצושטעלן און אויסצודרייען און קוקן ווער ס'קומט אראפ, אבער מ'זיצט א האלבע שעה און מ'ווייקט. און מען ווישט זיך און מען זוכט זיך די זאכן, און מען טאטשט אן דעם שכן פער צופאל די ערווה מיט די האנט אזוי אין די זייט ווען איך זוך מיינע אונטערהויזן, העי, איטס סטיל גאוינג אן, סאו וועיט א מינוט, עטס האטס ווי עטס געטס ענק אויס ענקער אינדזשוימענט, כ'האב געזאגט דעם רב, דו האסט דאך אן אייגענע מקווה, דו קענסט דאך פעצלען מיט יעדן קינד און מיט יעדן בחור, דו האסט נישט קיין פראבלעם מיט דעם, ווער העט דיר דען עפעס זאגן? זאג פארוואס אז דו ביסט א רב גייסטו נישט אליין אין א מקווה אזוי ווי ס'שטייט אין שולחן ערוך אז מ'טאר זיך נישט באדן עם רבו? פארוואס טוסטו נישט דאס? ווייל יו אינדזשוי איט. סאו האסטו א פראבלעם אז איך האב א פאון. פיין, איך הער דיין פראבלעם. אבער דו גייסט ארויסווארפן קינדער און ט א אייניקלעך פון תלמוד תורה'ס וועגן דעם? צו פון מיידל סקולס? נאו וועי, איטס נאט גאנע בי עקסעפטעבל. איי דאנט קעיר האו מאטש פילאסעפי יו יוז. האב איך געזאגט דעם רב ווייס איך מאך מיט דיר א געשעפט, שפאר צו די מענער מקוואות, ס'זאל נישט גיין נאר אידן פון זיבעציג און העכער זאלן קענען אריינ'קטן'ען אין די מקווה אויכעט, כ'פלעג אמאל גיין אין סאטמאר מיט יארן צוריק אין די מקווה דארטן אין קליימער, ס'דא אין די סווימינג פול ס'דא אזא זאך וואס מ'לייגט אריין אז טאמער דו מאכסט קטנים ווערט א רויטע פייער ארום דיר מ'קען זעהן ס'גייט נאך נאך די פיפי און ס'צינדט זיך אן רויט. ס'איז דא אין אלע סווימינג פולס, מען ווארפט ארויס אין פאבליק סווימינג פולס מענטשן וואס זיי קטן'ען אריין, נישט קיין דזשאוק דאס. די גרעסטע מין דזשערמס ליגט אין קטנים און אין גדולים. עניוועי, איז למעשה האב איך דאס אריינגעלייגט אמאל אין קליימער פרייטאג נאכמיטאג, איר ווייסט וואס פישעכטס טוט זיך אין די מקווה? אונז האמער א פראבלעם פון נתן סאה און נטל סאה ווייל די וואסער מישט זיך אויס מיטן לאך וואס איז אפן מיט די נקב השקה, מישט זיך אויס די שאובין מיט די רעגן וואסער? אונז האמער אן ערנסטן פראבלעם, העלפט דערפון איז פישעכטס, און ס'שטינקט אויכעט. עניוועי, דאס אלעס מעג מען, אויף דעם האט די רב נישט קיין שום פראבלעם, ער האט נאר א פראבלעם אז איך האב א סמארטפאון און איך פלעג עס אריינלייגן און חזקי' ראזענבערג האט געזען וואס גייט פאר, האט ער מיר געהייסן איך זאל עס נישט טון, ס'האט אים געדויערט אפאר טעג ביז ער איז געוואויר געווארן ווער ס'טוט עס, ווייל איך בין געקומען מיט א קליין גלעזעל, איך האב עס אריין געגאסן אין מקווה, קיינער האט נישט געוואוסט אפילו, און איך האב געזאגט פאר חזקי'ן אויב די מקווה זעט אזוי אויס, און די מקווה וואסער מישט זיך אויס מיט מי גשמים, כ'וואלט נישט געוואלט טראכטן וויאזוי די מי גשמים זעט אויס, און מ'לאזט עס יארן יארן. ס'איז דא נאך א זאך, ס'הייסט לידזשענערס דיזיס, ס'איז געווען אמאל זיך צוזאמגעקומען אין א לידזשען, עטס זעטס אסאך מאל ס'שטייט לידזשען דער נומבער דער נומבער, ס'מיינט אז יעדע שטאט האט געהאט א פלאץ ווי טאמער ס'איז געווען א שעת מלחמה איז זיך יעדער צוזאמגעקומען, ס'איז געפומען אין די גמרא אין די מסכת שבת לגויין העובר ממקום למקום אז מ'מעג זיי ארויסטראגן עסן, און ס'איז דא הלכות אויף דעם, על כל פנים לגויין מיינט לידזשען, א לידזשען. איז געגאנגען די חברה און זיי האבן געמאכט א. א גרויסע אסיפה און זיי האבן אויך געהאט א סווימינג פול און אן עירקאנדישאנער האט געארבעט דארט און אלע זענען געשטארבן עפעס דרייסיג צו פערציג מענטשן זענען אלע געשטארבן נישט קענען דערגיין פארוואס און געוואויר געווארן אז די ווארסט פלעיס צו מאכן א בעט אדער א סווימינג פול אדער א מקווה איז אנדערגראונד ווייל ס'איז נישט דא גענוג עדעקוועט לופט, און דעמאלטס געבן מיר אובאכט אז ביי מקוה זאל זיך טוישן כאטש צוועלף מאל א שעה זאל זיך טוישן די סורקילעישן פון דעם צימער, דאס איז די מינימום וואס מען געט אובאכט, און נאכדעם זענען זיי אלע אויסגעשטארבן ווייל דער עירקאנדישאנער האט צובלאזן די לופט אלל אווער, ס'איז ארויסגעקומען די דיזיז וואס דאס הרג'ט מענטשן. און דארטן וואו עס איז דא ווארעם וואסער אזוי ווי א מקוה, דאס איז די ערגסטע פלאץ ס'זאל ווערן לידזשענערס דיזיס, מען דארף וועגן דעם טוהן, ס'איז נישט, איטס נאט א דזשאוק, כ'האב א מקווה, כ'לאז מענטשן גיין דארט, כ'האב א מקווה יעדער פישט אריין דערין, איז געדענק איך ס'איז געווען אן אלטער איד, ער האט אנגעהויבן צו צו פישן, הייבט ער אן צו שרייען אוי עפעס איז געשעהן דא, עפעס ס'בליט מיר, ס'בליט מיר, האב איך אים געזאגט ס'בליט אייך נישט, וואס פישט איר אריין אין מקווה? זאגט ער איך בין אן אלטער איד איך קען מיך נישט ארויס באוועגן אזוי שנעל, אה! האב איך אים געזאגט דעמאלטס איז זייער גוט דארף מען מאכן מקווה'ס פאר אלע אידן העכער פֿופֿציק צו זעכציק וואס זיי קענען זיך נישט שוין קאנטראלן די פיש מאשין און זיי זאלן גיין אין מקווה אבער נישט שיק אריין דארטן יונגע בחורים מען קומט דאך ארויס ער שטינקט אוועק א גאנצן טאג ס'איז א מען טאר אפילו נישט זאגן א דבר תורה לעבן אים און ער אליין טאר אויך נישט זאגן סאו זאג איך דעם רב אזוי, זנות איז דארטן דא געלאור, און ווען איך פלעג גיין אין קליימער מיט יארן צוריק, כ'האב וועגן דעם אויפגעהערט צו גיין, ווייל כ'האב געזען ס'שווימט ארום זרע לבטלה, מ'האט געקענט זען ווי א בחור זיצט און רייבט זיך אויס, מ'האט זיך נישט געשעמט, און מ'האט געזען ווי ס'שפריצט די זרע, מ'האט געזען ווי ס'ווערט אביסל ווייסער, געדעכטער, דאס האט מען געקענט זען, און איך פלעג מעורר זיין, רבותי טוטס עס נישט אין פאבליק, באט הו קעירס, יצחק שטערן, ער איז דאך דער בעל הבית, און אויך דער משוגענער וועלפעיר, און דאס איז א מורא'דיגע פראבלעם.

ס'מוז זיין ממש אזוי עקספאוזד? יעצט מ'דארף אויסלערנען, ווען א מענטש גייט אריין צו די מקווה שטייט, ווען אמאל איז מען געגאנגען אין דעם טייך, שטייט אז טאמער שעמט ער זיך מיט ברית של אברהם אבינו, ער טאר זיך נישט פארדעקן, ווייל דאס ווייזט אז ער שעמט זיך מיטן ברית של אברהם אבינו, טאמער קומט ער אבער ארויף פון טייך באגעגנט ער דאך מענטשן, דארף ער זיך צודעקן, יעצט ביי אונז אין מקווה'ס. סיי ווען דו גייסט צי די מקווה סיי ווען דו קומסט ארויף איז דאך אלס דא מענטשן סאו ווי פאר א גוט יאר איז אז דו זאלסט נישט גיין אדער מיט א בעדינג סוט אדער מיט א קורצע גאטשע ווען ס'איז שוין רבינו תם'ס גאטשעס צו דעם אדער זאלסטו כאטש ארומבינדן מיטן האנטוך. מ'וואקט אזוי מיטן פופיק אינדרויסן אזוי ווי איינער טוט זיך אויף קוק העי איך בין א זכר און דאס אלעס מעג מען? איך האלט ענק אין איין זאגן עטס לאכט צו מיר איך לאך פון ענק. וואס ווילט עטס דעם סעלפאון? איך וואלט געוואלט זעהן וויפיל פופיק מען קען זעהן אויפן סעלפאון נישט וועלנדיג, און וויפיל נאקעטע ערוות, און וויפיל בחורים מיט א קישוי אבר מיט חרבו שלופה, איך וואלט דאס געוואלט זעהן ווי מען קען דאס זעהן, אוודאי. ס'איז דא פארן סייטס. מען רעדט אבער נארמאל, דו זאגסט ס'קומט ארויף א פיקטשער. נאכדעם זענען זיי געגאנגען, זיי האבן יעצט געמאכט א אינטערעסאנטע זאך. אז מען האט ארויסגעגעבן אלט ווילעם איז דאך דא בילדער ווי א טאטע שפאצירט מיט א טאכטער א שיין מיידל א ברכה צו מאכן אויף איר זעט אויס צו זיין זיבעצן אכצן יאר דאס אלעס האט מען מעג מען נאר די איינע סמארטפאון טאר מען נישט איז בין איך שוין מסכים מען טאר נישט דעם סמארטפאון אבער קענסט דאך נישט יענעם וועגן דעם ארויסווארפן פון אלעם און ער איז נישט קאנסידערט מער א מיטגליד ווייל דו האסט א פראבלעם מיטן סמארטפאון זאגן אז ער רייבט זיך אויס יעצט גאנץ זומער ביינאכט ער איז אינדערהיים ביינאכט. אן א סמארטפאון, ער נעמט סתם אונטער די דאכענע ער רייבט זיך אויס ווייל ער ווארט נעבעך אויף זיין ווייב און זי איז אין קאנטרי און זי שפילט זיך מיט איר קליטאריס אויך. נו, איך וויל דיך פרעגן א שאלה, פארוואס ווארפסטו נישט ארויס די קינדער? ווייל דאס ווייסטו נישט, איז דאך נישט די פשט אז דו האסט א סיסטעם אין די חינוך, דער סיסטעם וואלט געווען, ס'איז דא א חובת הלבבות, ס'איז דא א ראשית חכמה, איך זאג איך ברויך שוין נישט חובת הלבבות און ראשית חכמה, דאס איז שוין געמאכט פאר די אולד טיימערס, איך וויל האבן אן אורחות צדיקים מיט א מסילת ישרים. מסילת ישרים איז איינע פון די וויכטיגסטע יסודות אין יעדן אידישן הויז, וויאזוי מען זאל זיין מיט נקיות און מיט מחשבה, מיט דיבור און מעשה, דער אמרי חיים ר' חיים מאיר'ל פלעגט טראגן צוויי ספרים אין זיין טלית בייטל יעדן טאג און ער האט געלערנט אין זיי יעדן טאג, איינס איז געווען מסילת ישרים ער האט עס געקענט אויסווענדיג, ער האט עס געדאווענט אויסווענדיג. און נאכדעם איז געווען חפץ חיים אויף שמירת הלשון. סא איך וויל פרעגן דעם עולם, צו אז ס'הייבט זיך אן ביי איין סמארטפאון און ביי איין נחום ראזענבערג, הערטס אויף מיט די מעשות. זוכטס נישט וועמען צו בלעימען פאר ענקער דאונפאל, ענקער דאונפאל איז געקומען ווייל עטס האטס נישט געהאט נארמאלע מלמדים, און עטס האטס נישט געהאט נארמאלע מחנכים, און פון די אוטסייד ווארלד האט מען נישט געטארט נהנה זיין ווייל דער איז פול מיט מינות און כפירה און דער איז פול מיט דעם, אבער ראביי הערץ פרענקל אים האט מען יא געמעגט נוצן, דעם שייגעץ הערץ פרענקל האט יעדער גענוצט, פארוואס? ווייל מ'האט געברויכט האבן איינער וואס ער קען ענגליש, ער איז געלאפן צו די אגודה קאנווענשאנס, ער האט געטון כל דבר אסור וואס איז קעגן סאטמארע שיטה, נא, וויאזוי זאגט די וועלט, אז מ'דארף דעם גנב שניידט מען פון די תלי', סאו הערטס אויף מיט די באלאני. כ'האב געוואלט זאגן דעם עולם, איך בין אנגעקומען דא, ס'זענען געקומען צייטונג שרייבערס און פרייוועט מענטשן, זיי האבן מיך אנגעהויבן אויסצופארשן וואס ס'גייט פאר אין אומאן וומאן, ווייל מ'האט געהערט שמועות, איך האב א האטליין, און זיי געוואלט וויסן פירסט הענד פונקטליך, האב איך געהאלטן דא א דרשה, זיי האבן מיך אויסגעפרעגט, ס'איז ס'איז מ'האט עס געמאכט מיט א הקלטה, ס'איז אויף עברית, און איך בין מסביר אז ס'איז איין שטיק מקום זנות און מוכן לפורעניות, א גרויסער חלק פונעם עולם פארט פאר זינדיגן, און אסאך זאגן אפן, א קלעסיקל זונה, און דארט ווי זיי וואוינען למשל אין ארץ ישראל קאסט אזוינפיל און אזוינפיל, אין אומאן האסטו עס פאר צען דאלער מיט א פישקע ציגרעטלעך. בקיצור, ס'האט זיך אנגעהויבן צו דרייען, דאס איינער האט מיך אנגעקאלט, ער האט דא א סטעישאן, ער האט הונדערט טויזענט הערערס, ס'איז אזא אזוי ווי איך האב א קו האזנה, און ער האט מיך אויסגעפרעגט אלעס, מיט אלע דאטומען פונקטליך וויפיל כ'האב געדענקט, און ער איז געגאנגען און האט עס ארויפגעלייגט אויף א אפ טו דעיט מאדערן היברו, אלעס וואס איך האב געזאגט האט ער עס ארויפגעלייגט, און ער האט געקוואוט מיין נאמען צענדליגע מאל. ויהי היום, מענטשן האבן זיך אנגעהויבן צו בארעכענען, און מ'איז אריין צו אלע גדולי הדור, די ערשטע האט מען אנגעהויבן הרב חיים קניבסקי, ווייל חיים קניבסקי, ס'איז דא, כ'האב ענק געזאגט, ס'איז דא איינער וואס איך בוי איבער דא מקוואות פאר די רבנות, און זיי זענען גוט מיט ר' חיים קניבסקי, זענען ליטווישער, און זענען גוט מיט הרב שטיינמאן. איז במילא האבן זיי געוואלט וויסן, פירסט הענד, ווי פארשטייט זיך, איך האב דאך אנגענומען דעם משוגענעם רבנים'ס חרם, האב איך יעדן געזאגט, זאלסט וויסן איך קען מיט דיר רעדן, איך קען דיר אלעס איבערגעבן, אבער דו ווייסט דו טארסט נישט מיט מיר רעדן, נאר אויפ'ן טעלעפאן, פארוואס? ווייל איך בין דאך אין חרם, זאגן זיי, ניין, אויפ'ן טעלעפאן קען זיין ס'איז א קול פון א שד, אויב רעדן וויל מען מיט דיר, אליינס רעדן און נישט מיט א צווייטן, שוין. דער סוף איז געווען, נאכדעם וואס זיי האבן געענדיגט מיט מיר, האט רבי חיים קניבסקי ארויסגעגעבן א בריוו אז מען טאר נישט פארן אויף אומאן, מען טאר נישט פארן אויף אומאן, איז געווארן יעצט א גאנצע ספליט אז די חברה ווילן דאך דאך ערגעץ פארן די הייליגע טעג, מען זאל פארן אויף מירון, מירון צפת טבריה, זיין אין מירון אויף ראש השנה, ס'איז אויך נישט די בעסטע זאך, אבער ס'איז בעסער ווי צו פארן אויף אומאן. למעשה קערט זיך איבער דא גאנץ ארץ ישראל, פרויען קאלן מיך, איך זאג פאר אלע פרויען, טו מיר א טובה קאל נישט, ווייל ס'איז זייער נישט איינגענעם אז א פרוי קאלט אפ א מאן און פרעגט אזאלעכע פערסענעל זאכן, און זיי ווילן וויסן פון וואנעט איך ווייס אז מען האט דארט געמאכט זנות, אבער איך זאג ענק אז די רבנים האבן אלעס אויסגעפרעגט און אלעס ווייסן זיי פונקטליך, און איך האב געזאגט יעדע פרוי, זאג דיין מאן, ווילסט פארן אויף אומאן, קאסט עס א גט אויכעט, דעטס איט. אויסער דעם וואס ס'איז דא א גאנצע זאך דא אז דריי מענטשן האבן עדות געזאגט אז זיי האבן ארויסגעשלעפט ר' נחמן א זיבעציג יאר צוריק ווען זיי זענען אוועקגעפארן פון רוסלאנד ווייל זיי האבן מורא געהאט וואס ס'וועט זיין פון דעם בית החיים. עטס געדענקט ס'איז געווען א חלבן דער וואס האט געוואוינט מיט אן אשת איש, מ'האט אים נישט געקענט גארנישט טון ווייל ס'איז געווען שוין פיר און צוואנציג איז עס קאנסענט אבער מ'האט אים אנגעזאגט ער טאר מער נישט זאגן קיין דרשות. ס'איז נישט וויכטיג. זיין טאטע איז געווען איינער פון די דריי וואס ער זאגט ער האט ארויסגעשלעפט ר' נחמנ'ן ווען ער האט פארלאזט רוסלאנד. און זיי זאגן זיי האבן אים געלייגט ערגעץ לעבן חנה ושבעה בניה אין צפת. נישט קיין חילוק, די אלע זאכן איז נישט וויכטיג. איך ווייס מ'האט ארויסגעברענגט רבי חיים וויטאל אין א סוטקעיס. מ'האט אויפגעגראבן מ'האט געטראפן די ביינער מ'האט. צוזאמגענומען און געברענגט דא מיט א סוטקעיס שווארצער האר. סאו בקיצור, צו ר' נחמן ליגט יא דארט צו נישט, צו מ'וויל גיין דארט ווי מ'האט אים געלייגט דאס ערשטע מאל, אלעס איז פיין, איך בין נישט א מתנגד, אבער ס'איז געווארן יעצט א מורא'דיגע מאוומענט אגענסט דיס, מענטשן גייען הונגערן, מ'האט נישט וואס צו עסן, מ'לאט איבער די ווייב, אלול מאכט אני לאומן ואשתי לעזאזל, און די רבנים האבן זיך אהער געשטעלט, זיי האבן געזאגט יא אויב ס'איז דא זנות זענען אונז מחויב עס אפצושטעלן, רבנים צו שרייבן א בריוו אז ס'איז נישט אזוי הייליג ווי מען פארקויפט אונז, און דאס איז א מורא'דיגע אקאמפלישמענט, כ'האב געהאט א מורא'דיגן אקאמפלישמענט מיט דעם אז ס'לאט זיך נישט זאגן. איך האב געוואלט זאגן נאך א זאך, כ'האב געהאט נאך אן אקאמפלישמענט ברוך השם, דא ווי איך שטיי איין, א איד א מיליאנער, ער געט די מקווה, ער געבויעט דא די שול, ער האט אין תל אביב א האטעל, בויעט ער יעצט איבער דעם האטעל, ס'איז איין און זיבעציק צימער, בקיצור ער איז צוריק געקומען, געווען א וואך אין חוץ לארץ צו צוויי וואכן, און איך זאג אים אז דו זאלסט וויסן אז מען האלט שוין ביים ענדיגן די מקווה, איך האלט שוין ביים אוועקפארן, איך וויל דיר זאגן, און דא ווי דו האסט מיר געגעבן איינצושטיין קריכן ארום גרויסע באגארס, קאקאראוטשן, אבער נישט סתם.

ווען ער האט אריינגעמופט דא איז ער שוין געווען מסתמא אין די עידזש וואס ער האט שוין געמעגט האבן איין בעט, אבער די אינגעלייט וואס די פארדינגסט עס פאר זיי, ספרדישע זיסע חברה, העהה, די טארן נישט, האט ער זיך אנגעהויבן צו כאפן, ער כאפט מיר אן ביידע הענט און ער זאגט, די ווייסט די ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, מיין טאטע האט אריינגעמופט שוין אויף דער עלטער, און הייבט אן צו ציטערן הענט און פיס און ער זאגט איך גיי שוין היינט מסכים זאגן, כ'מיין אז די ווילסט געב איך דיר צושטייער פאר יעדן בעט העלפט. זאגט ער ניין ס'איז מיין מצוה. ער קומט צוריק שפעטער נאכמיטאג ער האט באשטעלט בעטן, זאגט ער מיר זאלסט וויסן כ'האב מיך איבערטראכט, איך האב א האטעל וואס איך בוי יעצט איבער פון איין און זיבעציק צימער, רוב פון מיינע קליענטן זענען אידן, און כ'האב באשטעלט יעצט פאר יעדן צימער א צוויי בעטן, איז האב איך אים געזאגט כ'על דיר זאגן די אמת, כ'האב אנגעהויבן שטארק צו וויינען, פרעגט ער וואס וויינסטו, זאג איך לאמיך דיר זאגן, מקווה'ס האב איך שוין געבויעט ברוך השם אסאך, ס'איז געווען מיין טאטנ'ס יארצייט, כ'האב איבערגעלאזט א וואך און האלב פריער ווייל כ'האב געוואלט בויען דיין מקווה, כ'האב נישט געוואוסט וואס באמת די חשיבות איז פון די מקווה מער ווי אנדערע מקווה'ס וואס כ'האב געבויעט, פארוואס געב איך אויף מיין טאטנ'ס יארצייט, למעשה יעצט פארשטיי איך שוין. האב איך געזאגט איך האף אז מיין טאטע זיצט אין לעכטיגן גן עדן און ער האט הנאה פון דעם ביסל גוטס וואס איך טו, און איך האף מיין מאמע אויך. איצט דאס אז מען טאר נישט פארן צו ר' נחמן, דאס איז א מחלוקת. די וואס האלטן אז דעם רבינ'ס זאך איז שטערקער און העכער פון די תורה, חס ושלום, די האלטן אז דאס איז געווען אן עוולה דאס צוצושטעלן, אבער דאס אז ס'זאל זיין אין א האטעל, א פירסט קלעס האטעל אין תל אביב, זאל זיין אין יעדן צימער צוויי בעטן, דאס איז א מורא'דיגע אויפטו. דא ענדיגט זיך דער שיעור און האטס אלע א פרייליכן און א לעכטיגן שבת.